א גוטן ערב שבת קודש, פרשת בהר בחוקותי אין חוץ לארץ און בחוקותי אין ארץ ישראל. אויך די וואך שבת מברכן וואס מען בענטשט דעם חודש וואס ס'גייט קומען אויף אונז הבא עלינו לטובה מיטן אייבערשטנ'ס הילף. דעם חודש סיוון וואס עט זיין מערטש אום דינסטאג און שבועות עט זיין מיטן אייבערשטנ'ס הילף.

דאס הייליגקייט פונעם יום טוב שבועות און וואס מען דארף פון דעם שבועות ארויסבאקומען, עס איז אויך אפגעטיילט די שבועות אויף צוויי, ס'איז אויפן זעלבן קעסטל נאר קודם רעד איך וועגן די ליינען פון די תוכחה און נאכדעם רעד איך וועגן די ווארעמקייט פון יום טוב און וואס מען דארף ארויסבאקומען פונעם יום טוב. כ'האב שוין געמאכט די וואך א שיעור, אבער איך מוז צולייגן אן עמערדזשענסי. קודם כל האב איך געוואלט זאגן אז ס'איז געקומען א ידיעה, איך נעם זעכצן א האלב דיסקלעימערס, אז פאפא רב'ס מוהל, דער אזוי גערופענער מוהל אין ווילימסבורג, חזקיה, איז געקומען א ידיעה אז ער האט הערפעס. ברוך השם אבי ס'קומט ארויס. איך הער זאגן מ'האט אים געהייסן נעמען א טעסט, ער האט נישט געוואלט ווייל ער האט מורא געהאט מ'עט אים קענען סוען. למעשה האט ער רעזיגנירט הער איך, און ער מל'עט שוין נישט. דער אמת איז ער וואלט געדארפט רעזיגנירן פאר ער האט אנגעהויבן, ווייל ער פלעגט, כ'האב איינמאל צוגעקוקט, קוקט א ברית ער האט געשניטן און נאך א שטיקל איר ווייסט אזוי ווי אין א בוטשער סטאר נאך א שטיקל נאך א שטיקל נישט גענוג יא גענוג נישט קענט כאפן אז ער זאל מאכן די פריעה גארנישט ס'איז דאך נאר ווייל מען איז הייליג דער רבי איז הייליג וועגן דעם האט מען אים געמוזט נעמען סאו כ'האף אז גאנץ פאפא איז נישט אינפעסטעד ווייל עטס האטס אזויפיל חזירים דארט אז ס'איז ממש א שרעק.

איינער געט דיר שלום? קודם געב איך אים מיט א גלאוו שלום, כ'מורא איך ווייס נישט וואס ס'טוט זיך דא. ס'איז אנבעליוועבל וואס דא גייט פאר. רבותי אונז מוז מען אנהייבן צו לעבן אביסל מער סענעטייזד. יעצט ס'געקומען נאך א ידיעה פון ארץ ישראל, ס'דא א חרדישער מלווה הסעות, דאס מיינט אזוי ווי מ'רופט דא אין אמעריקע א באס רבי, דאס טייטש אזוי, ער דרייווט נישט די באס, אבער ער וואטשט אז די קינדער זאלן אראפגיין געהעריג און ארויפגיין און זאלן קראסן געהעריג, און ער איז א חרדי. ער הייסט אברהם נתן בערנארד, ער איז אלט פֿינף און דרײַסיק יאר, און ער האט מטמא געווען דאזענס אוו טשילדרען. מען האט אים אויך געכאפט אז ער האט מטמא געווען קינדער נישט נאר אויפן באס, נאר ער האט מטמא געווען אין די בית הכסא'ס און אין שול. אוי, מען האט אים אראפגענומען פון באס, מען גייט אים געבן דזשעיל, דאונט ווארי. נאר איך וויל זאגן איין זאך, איך וויל עס מאכן עז קליער עז איי קען בי. אז משה אלי' טייטלבוים האט נישט קיין סעקיוריטי אז ער זיצט אין ארץ ישראל, מען ארבעט דעם מענטש צוריק צו ברענגען דא און ער זאל שטיין פאר א משפט. עניוועי, ס'גייט צוביסלעך, איטס א סלאו מואווינג וויהיקל. יעצט כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך, איך האב ענק געזאגט אייביג אז איך האב געפירט אמאל א מערכה, ס'איז א גאנצע זאך געווען, אז איך האלט אז אזוי ווי די שחיטה טרייפה און אזוי ווי די מקוואות זענען נישט כשר, איך האלט אז אלע מורה הוראות וואס זיי פסק'ענען מראות ניינציג פראצענט קענען נישט, כ'מיין זיי קענען טאקע נישט, האב איך דעמאלטס געפירט א מערכה, כ'האב געזאגט יעדער רב זאל זיך נעמען א עס הייסט א טעסט צו מ'איז קאלער בליינד, ס'איז זייער גרינג ס'דויערט אפאר מינוט, ס'דא אזא נאמבער א אכט צו א ניינער, און. לויט וויפיל דו ביסט קאלער בליינד זעהסט עס צו אן אכט צו א ניין איטס א פיו מינוט טעסט איך האב דעמאלס געארבעט אז רבנים זאלן עס נעמען שטעלט זיך פאר הרב הצדיק רבי אברהם לייטנער איך האב געקאלט ער האט באקומען מיין בריוו דעמאלס און ער האט געזאגט איך וויל גיין נעמען אזא טעסט סאו האב איך געזאגט איר דארפט נישט גיין צום דאקטער די דאקטער וועט קומען צו אייך און ער האט גענומען דעם טעסט און ער איז נישט געווען קאלער בליינד ער האט געקענט פערפעקט זעהן ער האט געהאט זייער א גוטן אויג אויף מראות איך גיי יעדעס יאר ברוך השם צו נעמען א טעסט. וועגן מיין העלט איז במילא נעם איך אויכעט א טעסט פון קאלערבליינד ווייל איך פסק'ן אויכעט מראות, אוואדע נאר ווער ס'פרעגט מיך, ווער ס'וויל נישט וויסן דער פרעגט נישט, און היינט זעכציג פראצענט פון די יוגנט פרעגט נישט, באט עניוועי. פון דעם דארף מען רעדן דאס איז א מסכתא בפני עצמה. זאגט מיר א דאקטאר, איך קען נישט זאגן זיין נאמען, איך קען נאר מיין לאו סוט, אז זאלסט וויסן, איך געב די טעסטס פאר. אפילו פאר רבנים אויכעט, מאוסט אוו דעם זענען קאלער בליינד. א חוץ איין קאלער איז קיין שום רב נישט קאלער בליינד, און געס וואט דער קאלער איז, יו וואודענט בעליוו, איטס גרין! האהא! און איך האב שוין געזאגט אמאל פארוואס אויכעט, דו'סט לאכן א געהעריגע טיילענאל אז דו'סט נאכקוקן אין די בלעק באקס אין די דאקטערס בוק וועגן מעדיקעל זאכן, זאגט ער אז ס'מאכט דיך א סערטען פערסענט קאלער בליינד. יעצט וועלכע רב נעמט נישט אדער נערוון פילן? שטעל דיר פאר א מתפלל נישט געקומען דאווענען צוויי וואכן מיינט ער דאך שוין ער האט אים איבערגעלאזט קודם כאפט ער אפאר נערוון פילן די אלע זאכן מאכן קאלער בליינד און אלל אוו א סאדען איז יעדער געווארן א מורה הוראה צו פסק'ענען דעמאלטס צען יאר צוריק ווען איך האב געפירט די מלחמה די מערכה בין איך געגאנגען צו רבנים וואס פסק'ענען יארן מראות זענען געווען טאטלי קאלער בליינד מ'דערציילט די רב איז א מיקל א מיקל ער איז קאלער בליינד. מען זאגט מיקל רוט מ'איז קומען זאגן אז ער אויף בדיקות פסק'נט ער אויכעט אזוי ווי אויף א כתם צו ס'האט כגריס ועוד, ער איז קאלער בליינד! ס'איז א גרויסער תלמיד חכם אבער ער איז קאלער בליינד! פונקט ווי יעדער וועט פארשטיין אז ער קען נישט דרייוון א סקול באס, דאס זעלבע איז קען ער נישט פסק'נען! גערופן רב אלישיב מ'האט ארויסגעגעבן בריוון ס'איז גארנישט דער מענטש איז קאלער בליינד און קען זיין וועגן דעם איז אלע מיל מארט טרייפות כשר ווייל ער זעהט נישט קיין דם און חלב זעהט ער אויך נישט ווייל ער איז קאלער בליינד! אזוי זעהט אויס די רבנים, איך זאג יעדער רב פאר ער גייט ווערן א רב דארף ער נעמען א פיזיקעל עקזעם צו ער קען מעדיקלי זיין אפראווד צו טוהן דעם מין ארבעט, פארוואס אז א באס דרייווער מוז גיין ער האט דייעביטיס טאר ער נישט דרייווען, ער מוז קריגן א צעטל פון א דאקטער, פארוואס זאל די רב קענען טוהן אלעס וואס ער וויל, ווייל אונז זעמיר בהמות און אונז לאמיר זיך. יעצט איז געווען א מיטינג נאכאמאל מיט די פרויען און מ'האט זיי מסביר געווען אז זיי זאלן וויסן אז מ'גייט צום נייעם איינשרייבן גייט מען רופן די מענער מיט די ווייבער יעדער האט מוזן קומען מיטן פאון, כ'האב ענק שוין געזאגט רבותי לעבטס נישט אין די משוגעת'ן ווייל פאר נאך פערציג דאלער א חודש קען מען האבן א פאון מיט אלע מנוולות און עטס ווילטס פארבלענדן דעם אויג אז עטס טוטס אין חינוך עטס טוטס גארנישט. עטס מאכטס אונז סתם נאריש. כ'האב געוואלט וויסן, דו ווילסט אמת'דיג טון אין חינוך? פארוואס זאל מען נישט ארויסזעצן די יונגע ווייבלעך און פרעגן זיי וויפיל ליבשאפט געסטו פאר דיין מאן? וויפיל ביסטו א פרוי וואס דו טוסט אפהיטן דיין מאן ער זאל נישט זינדיגן, אזוי ווי די גמרא זאגט דיינו שמגדלות את בנינו ומצילות אותנו מן החטא? וויפיל זעצט עטס ענק אראפ א וואך צו רעדן אויפצובויען די ליבשאפט צווישן ענק? און וויפיל זעצט עטס ענק אראפ א וואך צו אויפצובויען די ליבשאפט צווישן ענקערע קינדער מיט ענק? און וויפיל זעצט עטס ענק אראפ צו אויפצובויען די ליבשאפט מיט א קינד וואס עטס האט שוין פארלוירן און ער גייט אויף שלעכטע דרכים און זאלטס אים טרייען צוריקצוברענגען? אלעס איז דער איינער טעלעפאון? הערטס אויף מיט די שטותים ווייל ענקער שייגעץ שטיק איז אין די גאס, איך עקספאוז עס און יעדער הערט אויס, און יעדער ווייסט אז ס'איז איין ביג דזשאוק די גאנצע זאך. סאו דאס האב איך נאר צוגעלייגט אביסל ווייל דאס איז מעידזשער ברעיקינג נוז אז א מוהל פון אזויפיל יארן האט הערפיס יעצט, כ'האט געוואלט אז יעדער זאל גיין אויסטשעקן זיין קינד פאר ער באקומט דיזיזעס און אזוי ווייטער, ווייל די מוהל האט הערפיס קען עס מאכן דאס קינד זאל זיין די ברעין דעמעדזשט חלילה. שוין, יעצט קומט דער שיעור. אזוי ווי סקומט יעצט שבועות וויל איך נאכאמאל רעדן, בעיסיקלי אזוי זאג איך וויאזוי דער מסילת ישרים זאגט, כ'בין נישט דא מחדש צו זיין נייע זאכן, כ'רעד שוין באלד פון די זעלבע זאכן, און ברוך השם ס'דבריו עושים פירות, פיל איך איך דארף יעצט נאכאמאל רעדן, סקומט שבועות, קודם כל. דער גרעסטער חורבן וואס כלל ישראל האט איז מיט מקווה'ס, כ'האב ענק שוין געזאגט, א גוי האט נישט אזא מין דעליקעטעסי אז מען זאל נישט דארפן אראפציען א יונגל די הויזן און מען זאל אים קענען מאכן משכב זכר און קיינער זאל אפילו נישט באמערקן. די דעליקעטעסי האבן נאר אידן ווייל זיי האבן א מקווה. א גוי אז ער וויל טאטשן א קינד מוז ער אים אראפציען די הויזן אדער ביי זיך אינדערהיים אדער ערגעץ אין א וואלד וואס מען קען אים נאכדעם כאפן. סאו יעצט איז נאך דא נאך א מורא'דיגע זאך, די מקווה פון שבועות אינדערפרי, עס שטייט אין פון ר' נחמן אז דאס איז מן מקווה מן מ"ם נו"ן און דאס מיינט מים נוקבא, מים נוקבא מיינט אז ווען מען שטופט אריין אין א בחור אינעם אחור ווערט ער די נקבה, דאס מיינט מים נוקבא, ס'איז א חורבן ווייל מען גייט פארן עלות השחר און יעדער איז זיך ווי מען זאגט. ביזי מיט זיך, און אויסרעדן טאר מען דאך נישט שרייען אויף יענעם טו נישט משכב זכר, ווייל ס'איז דאך דא א קבלה אז אויב מען רעדט נישט אויס ביז קדושת כתר איז לעבט מען דורך דאס יאר, איז במילא טוט זיך אפ די גרעסטע חאזערייען, עד כדי כך די חזירים זאגן פאר די ווייבער און פאר די קינדער, איך גיי אין שול, איך גיי זאגן תיקון לליל שבועות, ליטל דו דעי נאו, זיי גייען פון מקווה צו מקווה זוכן קאסטומערס, און זיי קענען זיצן א גאנצע נאכט אן א שטער. און זענען נאך צדיקים ווייל זיי זאגן דאך אין קלאמפישן תיקון לליל שבועות, און די קינדער זענען שלעפעריג, זיי גייען מען שלעפט זיי אראפ אין מקווה און ס'ווערט א חורבן, און איך זאג אייך נאכאמאל די אלע קליינע מקווה'ס זענען נאך אלץ א חורבן, די גרעסערע איז שוין דא תקנות, די קלענערע האבן עס נאכנישט אנגענומען, ווייל פאר דעם רב. איז די פינף דאלער וואס דאס קינד צאלט פאר יום טוב פאר די מקווה איז מער ווערט ווי דיין גאנץ קינד? פרעג איך דיך, וואסערא רוצחים זענען די רבנים? יעצט, מען דארף אויכעט זייער שטארק וואטשען ווייל זייער אסאך מענטשען פארען אוט אוו טאון, ווי דער סדר איז מען פארט אויף פלארידע, סאו פארען אסאך אינגעלייט, פרענדס, מען פארט אין מעין, אין בענגאר מעין, און אין אנדערע פלעצער וואס דארט איז אביסעל ליפטיגער, עט די ענד אוו די דעי פארט מען סווינגערס, סווינגערס מיינט מען טוישט זיך די ווייבער און זיי זענען אסור נאכדעם על בעלה, נאכדעם הייבט זיך אן א מעשה צו זיי מעגן ווייטער וואוינען מיט זייער מאן און זיי האבן נאכדעם קינדער, וואסערא נערוו דאס איז, ס'איז אנבעליוועבל, רבותי אז דו האסט נאך השפעה אויף דיינע קינדער זאלסטו מאכן זיכער זיי בלייבן דא. יעצט איז דא די ווילימסבורגער פארן צו ר' אהרן אויף מאנראו, א יאר אויף פעטרעם ווי זענען ביי ר' אהרן, זענען ערגעץ דאון אין די קערעליינעס, און די מאנראוער זאגן זיי פארן צו זאליקאן, דאס איז אויך איינע פון די גרויסע גליקן וואס חסידות האט אונז געגעבן אז מען דארף פארן ערגעץ אנדערש, און מען דארף זייער וואטשן רבותי עס איז צרות, נאכדעם דארף מען וואטשן די קינדער, מען דארף זאגן אקדמות, וואו עס איז אזוי הייליג מען פליעט אריין אין הימל אריין. און דערווייל דיין יונגל זיצט אין טוילעט און מען מאכט מיט אים משכב זכר. מען זאגט רין ביי די הפטורה, רין רין יא ס'רינט נעבעך, ס'רינט שכבת זרע רינט איבעראל רבותי. אויב ס'איז נישט דא ווער ס'זאל וואטשן דיינע קינדער טארסטו נישט דאווענען. נישט דו ביסט פטור. די מחלוקת צו שבת ביי א חולה איז הותרה צו צו דחויה ס'איז נישט קיין דחויה ס'איז הותרה דו טארסט נישט דאווענען. די זעלבע מינוט וואס דו גייסט דאווענען ביסטו עובר אויף איסורים. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. און דיינע קינדער זענען זיכער א חלק פון דיר. נאכדעם אז מ'קומט זיך צאם פאמיליעס ווייסט עטס דאך אליינס, מ'דארף אפהיטן הלכות נידה און הלכות יחוד. מען טאר נישט אריין באמפן א שוועגערין, ס'איז ערוה דאורייתא צו זיי זענען אשת איש צו נישט, ס'איז אחות אשתו, רבותי בי ווערי קערפול ביפאר יול בי ווערי סארי, עס האט איינער אמאל געזאגט, איך האב קיינמאל נישט געלערנט מיינע קינדער מוסר, איך האב זיי קיינמאל נישט געלערנט מיט א גיהנום מיט א מיט א גן עדן, ער האט זיי גענומען אין שפיטאל און געזאגט קינדערלעך זעסט אזוי זעהט מען אויס אז מען היט נישט די תורה, דאס איז עס, דאס איז א מופת חותך, דו זעסט וויאזוי מען זעהט אויס. רבותי, גייטס אלע ארויס אין די תפיסה וועט איר זען ווי די פריזענערס זיצן, איינער האט מיר געברענגט א גריס פון נחמיה וועבער וואו זיצט ער מיט זיין אראנדזשן סוט, אויפגעשריבן פראפערטי אוו די סטעיט אוו ניו יארק, ער איז פראפערטי אוו די סטעיט אוו ניו יארק, אז טאמער שטארבט ער באגראבט מען אים ביי די סטעיט אוו ניו יארק אויכעט, נאר מ'וועט האבן קאנעקשענס מ'וועט אים ארויסכאפן, רבותי וואס פעלט דיר דאס אויס, וואטש וואט יו אר דואינג. און נאך א זאך, דארפסט זייער וואטשן וואס די צד שכנגדו האט אויף דיר צו פארקויפן, אמאל דו מיינסט אפילו נישט שלעכט, האסט געגעבן די פיש און האסט אנגעכאפט צופיל די שוועגער קען זי שוין שרייען אוי! ער האט מיך געטאטשט! רבותי וואטש יור מואווס! יעצט ס'איז דא אין שול דארף מען וואטשן די קינדער, אין די טוילעט דארף זיין א טוילעט גבאי וואס ער זאל וואטשן אויף די אלע זאכן ווער ס'גייט ווער ס'קומט, מ'דארף האבן איבעראל ווידיאו. און נאכדעם קומען שיינע לאנגע ווארעמע נאכמיטאגס, יעדער וויל זיך אביסל אראפלייגן שלאפן, סוף כל סוף האט שווער געארבעט, האט דורך געארבעט א גאנצע נאכט וואס מ'איז אויף געווען, סאו דארף יעדער איינער וואטשן די קינדער. איינער פרעגט מיך וואס איז מער חשוב ער זאל אויף זיין א גאנצע נאכט צו בייטאג צו וואטשן א גאנץ נאכמיטאג די קינדער, האב איך אים געזאגט אויף זיין ביינאכט מוזטו נישט, וואטשן די קינדער מוזטו, אויף זיין ביינאכט ס'דא אין דעם אסאך חילוקי דעות. אידן האבן פארשפעטיגט אינדערפרי, און נאכדעם זאלט איר וויסן אין גערע הויף, די גערע רעבעס האבן קיינמאל נישט געלאזט אויפזיין אגאנצע נאכט, ווייל זיי האבן געזאגט אז מ'איז אויף אגאנצע נאכט, גייט דער שחרית און דער מוסף פייפן. און זענען גערעכט, די גערע גייען אהיים צוויי, אהאלב דריי, מ'לייגט זיך געהעריג שלאפן, איך הער זאגן נאך אפילו אין געוויסע פלעצער לייגט מען זיך שוין פריער שלאפן, דאווענען אינדערפרי. איז אדער א מצות עשה דאורייתא אדער א מצות עשה דרבנן, קרישמע איז א מצות עשה דאורייתא, אויפזיין ביינאכט, ס'איז זייער הייליג, איך זאג נישט, אבער ס'קומט נישט צו צו קרישמע און תפילה בציבור מיט כוונה, איז די זעלבע דא אויכעט, דו ביסט אויף ביינאכט, און נאכדעם קענסטו נישט וואטשען די קינדער דעם נעקסטן טאג ווייל דו מוזט דיך צולייגן א גאנץ נאכמיטאג, און ווי גייען דיינע קינדער? ווי דרייען זיי זיך?
וועט מיך איינער פרעגן, אויב אזוי פארוועם האט מען געמאכט דאס אויפזיין ביינאכט? וועל איך דיר ענטפערן פשוט, מען האט עס געמאכט פאר די אידן וואס זיי דארפן שוין נישט וואטשען זייערע קינדער, ווייל טאמער האט עס צו טוהן וואטשען די קינדער מיט עני אדער טינג, איז נישט דא אזא מין זאך ווי עני אדער טינג, וואטשען די קינדער איז פאר אלעם, און נאכדעם דארפסטו וויסן ווי דיינע קינדער זענען אויף א גאנצע נאכט, אין וועלכן שול דרייען זיי זיך, ווי, ווער, וואס. כ'האב ענק פארציילט פאר דריי יאר צוריק שבועות מ'האט ארויסגעלאזט פון א משוגעים הויז פון אוהעל האט מען ארויסגעלאזט א חזר און ער צוגיין צו קינדער דיינע הויזן זענען צוריסן ער גייט זיי צונייען זאלן קומען אין א בעק יארד געווען אין פלעטבוש. רבותי סאיז דא אסאך מענטשן אין די סטריט יו דאנט נאו דעיר מעדיקל היסטערי דארפסט אבאכט געבן אויף דיינע קינדער און נאכדעם אז ס'קומען פרעמדע מענטשן צו אפילו היימישע דארפסטו וואטשן וועם דו נעמסט אריין אין הויז יעדער איז א חפץ חשוד דיין אייגענער טאטע מיט דיין שווער זענען א חפץ חשוד. יעצט ס'גייט זיין דא דריי טעג, איין טאג שבת און צוויי טאג יום טוב, דער עולם ווערט צעלאזט ווי צעלאזענע אייז קרים, די חברה ארומפארן אום שבת, די חברה פארקן די קארס ערגעץ ארויס צוויי דריי בלאקס, ס'גייט זיין חילול שבת און חילול יום טוב, ס'איז אנבעליוועבל, רבותי דאס איז א טאטע פון קינדער, מעיק שור יו נאו ווער יור טשילדרען אר. און הערטס אויף מיט די מעשות מען פארט צו די רעבעס, ס'איז גארנישט מיט נישט די גאנצע זאך, רבותי יו העוו טו גארד יור טשילדרען, און איך בעט יעדן אז ער זאל עס טון, און איך וויל ענק זאגן נאך א זאך וואס דאס איז זייער וויכטיג, מען זאל אבאכט געבן די קינדער וועגן דראגס, מען זאל אבאכט געבן מען זאל זיי נישט געבן קיין וויין, מען זאל אבאכט געבן אז די קינדער זאלן זיין אנדער טווענטי פאר אווער סופערוויזשען. כ'האב בכלל געזאגט לעצטנס פאר טאטעס האבן מורא פאר די קינדער, זיי ווייסן נישט וואס זיי טוען אויבן אין די בעדרומס, האב איך זיי געזאגט לייג אריין א סירקוט טעלעוויזשן, דער איז נאטינג ראנג, דו זאלסט קענען וואטשן וואס דיינע קינדער טוען, איטס אנבעליוועבל וואטס גאוינג אן. און די עיקר איז דער נאכמיטאג, ס'איז זייער שעדליך, און אויכעט די מקווה'ס, אזוי ווי מ'דארף דאך גיין פארן עלות אין מקווה, איז דאך די מקווה אפן א גאנצע נאכט, איך בעט אלע מקווה אידן, אלע רבנים, די מקווה'ס זאלן זיין צוגעמאכט א גאנצע נאכט, פארן עלות א האלב. שעה זאל די רב אראפגיין און וואטשן אז סזאל זיין ארדענונג, ווייל ווען נישט עט זיין א גאנצע נאכט שמחה וששון, חד שמיה שמחה וחד שמיה ששון. און נאכדעם זאג איך נאכאמאל, די פארענטשעס זענען א גרויסער קילער, מ'מאכט קינדער, מ'טוט מ'כאפט זיי אן ווי מ'טאר נישט, מ'שטופט זיך אריין אין זיי, ס'איז געפערליך, און די אלע געשטופט. די בתי מדרשים, דאס איז דער גרעסטער אומגליק, ס'פארט צו רבי אהרן'ען טויזענטער מענטשן, געשטופט דאס בית מדרש, זאל מען דאווענען אין די גאס, איי מען טאר נישט על פי שולחן ערוך, אין א געשטופטן בית מדרש טאר מען נאך אסאך מער נישט דאווענען ווי אין די גאס, ווייל א גאס איז דומיא דבקעה ס'דא הייזער ארום און ארום, מען וואלט געקענט מצרף זיין די הייזער אפילו אויף צו מאכן אן עירוב, ס'ווענדט זיך צו ס'איז פרוץ מרובה על העומד צו עומד מרובה על הפרוץ, אבער אז מען שטופט אריין אין א קינד און אין א בחור'ל, אוי וויי דאס איז דאך אזא חטא. בילד טוה איך איבער. און דאס דארף מען אובאכט געבן א גאנץ יום טוב, ס'קומט א שעדליכער יום טוב, ער איז שעדליך ווייל קודם ער האט דריי טעג רצופים, נאכדעם איז עס שעדליך ווייל געווענטליך אויף שבועות פארט מען צו רעבעס, און דערווייל פארט מען דאון סאוט ערגעץ, מ'פארט קענטאקי, טענעסי, פארט קליוולאנד, דענווער. שוין, יעצט וויל איך זאגן נאך א זאך, מענטשן קאלן אפ אז פנחס שלום האגער האט געהאט א הארץ אטאק און מ'האלט אינמיטן אפערירן עס איז נישט געלונגען מ'קאלט מיך אפ מ'וויל מיך איבערבעטן, זאג איך פאר יעדן איר זאלט וויסן איין זאך, דער איינציגער ווער ס'האט אים עס געמאכט און מיט די אלע צרות איז נאר סרול זיין ברודער ווייל ער האט מורא ער קומט לעצטנס ער דרייט זיך אין מאנסי און ער וויל ווערן רעבע ווייל ער האט דאך זה בני בכורי איז במילא איך האב זיי אלע מסביר געווען ס'איז געווען אמאל א איד א רעבע האט אים געגעבן א קללה ער עט נישט מוציא שנתו זיין. איז ער געלאָפֿן צו זײַן רעבן פֿרעגן, װאָס זאָל ער טאָן? זאָגט ער, הער אױס, אַ גאַנץ יאָר דאַרפֿסטו דיך נישט זאָרגן, ס'װעט דיר גאָרנישט זײַן. דעם לעצטן טאָג זאָלסטו דיך באַהאַלטן פֿון יענער שטאָט, װײַל טאָמער די חבֿרים זעען, אַז ביסטו יאָ מוציא שנתו, װעלן זײ דיך הרגענען. כ'האָב מורא סרול האַגער האָט אים געגעבן סם־המװת, ער זאָל שטאַרבן. לױט װאָסער אַ רשע דער סרול האַגער איז, האָט ער דאָס געקענט טאָן פֿאַרן ברודער. און שױן, דער אײבערשטער זאָל העלפֿן, אַז ער זאָל אונדז אָפּהיטן פֿון אַלע שלעכטע זאַכן, פֿון אַלע בײזע זאַכן, און אונדז זאָל מיר זוכה זײַן, צו מקבל זיין דעם יום טוב ווי עס דארף צו זיין, איך האף נאך צו האבן א שיינעם שיעור וועגן דעם יום טוב. יעצט לאמיר צוריק גיין ווייטער וועגן פעדאפיילס. איך רעד שפעטער וועגן דעם ענין וואס מען האט איינגעזעצט א רב וועגן ער האט אריינגעלייגט אין די מענער מקווה א גאנצע קעמערע, איך האב איין זאך פארגעסן צו פרעגן דעם עולם, אויב מען טאר נישט גיין צו איינזעצן קיין פעדאפיילס, וויאזוי האט מען געמעגט דארטן איינזעצן א רב? און וואס איז די רב ארגער? די רב שרייט אז מען דארף אונטערברענגען די פעדאפיילס, איז דעם פעדאפייל טאר מען נישט איינזעצן, איז פארוואס האט מען דעם רב געמעגט איינזעצן? די תירוץ איז, אזא פנים האט דער גאנצער חינוך, און וועגן דעם זאג איך שפעטער ביים שיעור אז ס'איז דא היינט א גאנצע גרופע פון סאטמאר אין די הונדערטער אינגעלייט, וואס זענען בועט אינעם רעבנס הדרכות און זיי טענה'ן ער האט זיך טועה מיט ציוניזמוס און ס'איז דא שוין א גאנצע קבוצה מיט מיידלעך מיט ווייבלעך און למעשה איז עס ביטער ווי א זית פארוואס מען זאגט אין ענגליש איז דא די סייקאלעדזשיסט זאגן דו זאלסט קיינמאל נישט לערנען דיין קינד זאל טוהן אזוי ווי דו טוהסט נישט ווייל דאס קינד איז זייער א קלוגער מענטש א קינד איז א מבין אויף אלעם און עווענטשעלי אז זיי כאפן אז דו ביסט נישט ערנסט צו דיינע זאכן וואס דו לערנסט לאכט ער נאכדעם

אוזן ששמע על הר סיני כי לי בני ישראל עבדים והלך ומכר עצמו איז במילא זאל מען אים בארן, סא דער ישעי' אוזן ער האט מאנס געווען פרויען מפתה געווען פרויען ער הייסט פון די גרויסע בעל מקובלים האט שוין געמאכט זיבן ספרים אין קבלה שטעל דיר פאר ווי מען האלט עניוועי. ער פלעגט געבן פרויען טיפולים און ער האט זיי געזאגט זאכן, אזוי ווי די אלע בעל מקובלים, און איך רעד דערפון באריכות, ווייל די בעל מקובלים געבן נישט א פאל ארויף אויף א פרוי, צו אויף א מיידל, זיי מאכן עס איידל, ס'איז געווען אמאל אין ארץ ישראל איז געווען אין תל אביב א גרויסע ספרדישער גאון, ער האט פארגעלערנט זיינע שיעורים האט מען געזאגט אויף ווידיאוס, ווייל מ'האט אים נישט געקענט זען, ס'איז געווען אכט ניין הונדערט בחורים אין די ישיבה, האט מען געהאט אין גאנצן בית מדרש אזעלכע. ליילעכער ווידעא, און מ'האט געהערט ווי ער זאגט א שיעור, און ס'איז געקומען א מיידל צו אים פון אמעריקע, זי איז דרייסיג יאר אלט, ס'גייט נישט קיין שידוך, האט ער איר געזאגט אזוי, דו ביסט א שטיק טומאה, איך בין א שטיק קדושה, אז איך וועל מיט דיר וואוינען, וועל איך אריינלייגן קדושה פון מיר אין דיר, וועסטו געהאלפן ווערן מיט א שידוך, און זי האט זיך געלאזט, נעבעך, כ'מיין, קודם אז מ'איז דעספערעט און מ'איז דעספערעט, נו, ווער האט דען געזאגט אז ער איז נישט קיין צדיק, מ'האט דאך נישט אויסגעלערנט אונזערע קינדער אז אנטקעגן די תורה קען מען נישט זיין קיין צדיק. איז למעשה האט זי זיך געלאזט פון אים, און אזוי ווי זי האט זיך געלאזט פון אים האט ער איר בועל געווען, נאכדעם איז זי צוריק געקומען מיט די פאליס און מען האט אים איינגעזעצט, אבער פארשטייסט, וועגן דעם רעד איך דערפון, ווייל אונז דארפ'מיר אנהייבן צו לערנען אונזערע קינדער אז גארנישט קעגן די תורה ארבעט נישט, און נאך א זאך, זאלסט אלוועיס עסק פאר אנאדער אפיניען, אויב דער חכם זאגט אז איך וועל אריינלייגן דיר די קדושה, דארפסטו זאגן הער אויס איך מוז גיין פרעגן אנדערע אויכעט, ווייל איך מוז האבן א סעקאנד אפיניען, עניוועי, למעשה איז אזוי, איז דא נאך א מעשה יעצט. ס'איז געווען צוויי ברסלב'ע ברידער וואס האבן געזען א מיידל וואס איז נישט געווען אזוי קלוג, האבן זיי איר מאונס געווען, זיי האבן געכאפט ווידיאו ווי זיי טוען מיט איר כל דבר אסור, און דאס האט צוגענומען די פאספארט מיט אלעם, און מ'האט זיי געגעבן האוז ארעסט, און ס'איז אויך געווען דא אינוואלווד נאך עלף שותפים, און שטעלט זיך פאר מ'זעט א מיידל איז נישט קלוג, קוק וואס מ'טוט מיט איר, איז למעשה יעצט זענען זיי געקומען און זיי בעטן פון די פאליס אז זיי ווילן צוריק זייער פאספארט ווייל זיי ווילן פארן צום צדיק אין אומאן. למעשה, איך וויל ענק זאגן, מען קען קיינעם נישט טראסטן און איך זאג יעדן איינעם אז מען פארט איז עס א מורא'דיגע פראבלעם ווייל ס'איז דא זייער אסאך שמוץ און זנות אין די גאס. יעצט איך ווייס נישט צו עטס געדענקטס איך האב ענק פארציילט אז די הכנסת אורחים פון פערלמוטער אין קארלבאך און דאס איז א גאנץ יאר און לג בעומר איז בקיצור פאר א יאר לג בעומר איז בנציון פערלמוטער האָט הינטער די פּתח המערה, דאָרט װוּ ס'איז אַרײַנגײן צו רב שמעונען, האָט ער געװאױנט דאָרט מיט אַן אשת איש פֿון די פֿוקסישע פֿעמיליע. די פֿוקסישע האָבן דאָרט חזקות, זײער זײדע האָט נאָך דאָרטן געטון אין די הכנסת-אורחים, און דאָס איז די באַקאַנטע פֿוקסישע פֿעמיליע, װאָס אין באָראָ-פּאַרק פֿלעגט ער זײַן אַ רועה זונות און ער האָט צוגעשטעלט אין באָראָ-פּאַרק פֿאַר יעדן זונות, און למעשה איז האָט אים דער אײבישטער שנעל אַהײמגענומען. בקיצור, איז געװען פֿאַר אַ יאָר ל"ג בעומר איז געװען אַ בעילה מיט אַן אשת איש, און. שפעטער כ"ף אל"ף אדר האבן זיי זיך געמוזט גט'ן ווייל די רבנים האבן גובה-עדות געווען. יעצט די זעלבע פרוי וואס האט זיך גע'גט איז געקומען היי יאר אויכעט און זי האט ווייטער געדינט דארטן אין דעם הכנסת אורחים. אויסער דעם איז געווען א מורא'דיגע זאך, רבותי איך מוז ענק זאגן איך באקום אינסייד אינפארמעישאן פירסט הענד, ס'איז געווען צענליגע זנות, און צענליגע מען האט מפתה געווען, און די אלע שרייען אז דאס איז געווען מיט דראגס, מען האט געגעבן יענעם, כ'האב ענק געזאגט מען ווארפט אריין אין די קאפי צו אין דעם געטראנק, און זיי זאגן אז דער מצב איז געווען געפערליך היי יאר, ארגער ווי אלע יארן, ווייל יעצט קומט דאך שוין כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש. יעצט, דער מגן דוד אדום האט געזאגט אז אויפן בארג אליינס איז געווען ניינצן רעיפס פאר מיידלעך, וואס בחורים האבן זיי געגעבן דראגס. ס'איז אנבעליוועבל וואס דארט איז פארגעגאנגען, דאס הייסט מען פארט צו ר' שמעון זינדיגן מיט אשת איש, און מען פארט טוהן וואס מען קען טוהן כל דבר אסור, און איך שריי מיר אויס דאס הארץ רבותי מען טאר דאס נישט צולאזן, און דער עולם הערט נישט. דער תולדות אברהם יצחק איז געפארן מיט א מסוק, ער איז געפארן מיט א העליקאפטער, ס'איז א געלע, האבן די קינדער געזינגען, אונזער געלע באס, אונזער געלע באס, היי האו האו האו האו, אונזער געלע באס. שוין. יעדער זאל ווייטער טון וואס ער וויל, איך וועל ווייטער שרייען, און ס'דא זיכער אפאר פראצענט מענטשן וואס זיי הערן מיך אויס ווייל זיי האבן מיר געזאגט אז זיי האבן טאקע נישט געפארן, זיי האבן נישט געלאזט די קינדער פארן, און פארטיג. יעצט האב איך געוואלט זאגן א וויכטיגע זאך, איך בין ארויסגעפארן געוואויר צו ווערן וועגן דעם טייטלבוים, דער טייטלבוים הייסט משה אלי' טייטלבוים, יעצט כ'בין געוואויר געווארן אז ער איז גאר אן איידעם, זיין טאטע ירמי' איז אן איידעם ביים אלטן ר' משה אלי' עסטרייכער. יעצט, כ'האב געוואלט זאגן היינט האט מען דאס שוין נישט צוטון מיט גארנישט נאר מיט הימעלישע זאכן, מעכל לעבאוויטש האט אן עדות וואס ער זאגט אז יענער האט געזאגט אז ס'איז געווען שקר, איר ווייסט דאך מ'ברענגט שוין מיסטיקעלס, וויל איך ענק פארציילן מיין זיידע. איז געווען דער טשענגערער רב. ס'איז געווען א רב וואס ער האט געהייסן יונתן בנימין. דער רבי יונה עסטרייכער האט געהייסן יונתן בנימין נאך אים. ער האט געלאזט צוואה אז מ'זאל נישט לייגן קיינעם ביז הונדערט יאר נאך זיין יארצייט זאל מען נישט לייגן קיין מענטש אין די ד' אמות. צו די הונדערט יאר איז אוועק דער טשענגערער רב. זיין זיידע רבי יונתן בנימין עסטרייכער איז אויך געווען טשענגערער רב נאר מיט הונדערט יאר פריער. למעשה. איז זעה איך שוין א שטיקל שייכות, הימעלישע זאכן. ס'טייטש אזוי, טשענגערער רב האט אן אייניקל וואס מאיר דאסקאלאוויטש האט אים מאלעסטעט, און און נישט נאר ער איז געווען מאלעסטעט, נאר האלב בעלז איז געווען מאלעסטעט, ווייל דעמאלס איז מען געגאנגען זוכן דעם וויקטים און געגאנגען נעמען עדות, האט מען געטראפן ארטער סאמעט אויכעט. און איינער פון די דעטעקטיווס האבן אונז געזאגט אז דער ארטער סאמעט האט מכשיל געווען האלב בעלז, ער פלעגט נעמען בעלזער בחורים און ער האט זיי אראפגעטראגן ביי צום יונגרייז אין די מקווה, פלעגט זיי געבן געלט, אלע בחורים פלעגן ארום גיין ארום אים, בקיצור איז דאס איז געווען דארטן א חורבן, איז ער איז געגאנגען, שטעל דיר פאר וואס דא טוט זיך, ער איז געגאנגען יעצט הערט וויאזוי דאס ארבעט, אזוי ווי רבי יונתן בנימין עסטרייכער ליגט לעבן דעם טשענגערער, שפעטער איז געווען שותפים דער גארליצער וואס איז א טשענגערער אייניקל הייסט אויך יונגרייז איז ער געווארן מיט דעם ירמי' א שותף. שטעל דיר פאר, שטאט זיי זאלן זיך זארגן צו ראטעווען דאס אייניקל וואס ער האט וואס דער דאסקאלאוויטש האט אים נעבעך אומגעברענגט, זארגט ער זיך אז מען זאל אראפנעמען דעם משה אלי'ן. פון די ליסטע אז ער איז א מנוול. הערט וואס דא גייט פאר. מעכל לעבאוויטש, דאס פאסט פאר דיר אזא גאנץ געשעפט. איך האלט אז דו דארפסט נאר בעטן איינער זאל עס אפשרייבן, און ווען יענער זיצט אין שבעה זאל ער עס דיר אריינשיקן, און וועסט מאכן א גאנצן קורקאס, א סירקוס, א פורים שפיל. ס'איז אנבעליוועבל. א זיידע וואס ער ווייסט מ'האט מאלעסטעד זיין קינד, האט ער נאך א חוצפה אז אונז זאל מען אים אראפנעמען, און ער לויפט נאך צום ווינער רב און בעל מקובלים פון ארץ ישראל רופן אן און זיי זאגן נעם אים אראפ. װינער רבֿ האָט זיך געבעטן, װער איז װינער רבֿ צו מיר, דאָס װיל איך װיסן. כ'בין געזעסן בײַ דעם ייִד. איך האָב אים געזאָגט, װאָס ס'גײט פֿאָר. זאָגט ער, דו ביסט נישט קײן רבֿ, ס'איז נישט דײַנע ביזנעס. זאָג איך אים, צװײ פֿון דײַן קהילה, פֿון די גרעסטע געלטגעבער, זענען געגאַנגען מיט זונעס אַ גאַנצן זומער. נישט יעצט, זיבן-אַכט יאָר צוריק. פֿרעגט ער, פֿון װאַנעט װײסטו? װאָס זענען מיך געקומען פֿרעגן, צי אַ זונה דאָס איז אַ דאורײַתא, צי אַ דרבנן? איר הערט, װאָס דאָ טוט זיך? ס'נישט װיכטיק. װיל איך ענק זאָגן, איך בין אַרױסגעפֿאָרן ראַטעװען די אַנדערע בחורים, אַזױ װי דער טײטלבױם האָט געטאָטשט דעם בחור. מען רעדט פון נאך דריי בחורים און די גייען ווערן נואף און די גייען נאכלויפן נאך אנדערע בחורים, בין איך געגאנגען כ'האב געוואלט דערגיין ווער דאס איז, כ'האב געוואלט רעדן מיט די הנהלה, בקיצור יעדער שפילט דער דומער דער טויבער דומער שטומער, ער ווייסט נישט ער האט נישט געהערט, נו פיין וויל איך ענק זאגן, ווען איך האב געשריבן בריוון פאר רבנים האבן זיי אלע מיר געזאגט אונז ווייסן מיר מער פון דיר, עס האלט מען נישט ביים טוהן גארנישט, עס איז אייביג דא א לופהאל וויאזוי עט מען עס ערלעדיגן, כ'האב געמאכט א האטליין און גערעדט פאר'ן ציבור. עס איז געפארן גוט ברוך השם, ס'פארט נאך ווייטער. כ'וויל זאגן יעדן טאטן וואס האט קינדער אין עני ישיבה וואס מ'האט געהערט אז ס'איז געווען א מאלעסטעישן אזוי ווי דא יעצט למשל אין נועם אלימלך, זאל ער פרעגן זיין קינד און קודם זאל ער אים נעמען פאר העלפ, פאר טערעפי, און נאכדעם זאלן צאמנעמען זיך די אלע טאטעס און מ'דארף ארויסקומען אינאיינעם אזוי אז דער משה אלי' טייטלבוים און זיין טאטע ירמי'. מיט זיין טאטנ'ס שותף דער גארליצער, זאלן וויסן אז ס'נאך דא אסאך אסאך וויקטימס און דו קענסט נישט יעדן שטיל מאכן, און נאר אזוי עט עס ארבעטן. רבותי, איטס יור טשיילד, דו קאנסטראקטעוו אדערווייז יו לוז הים, נאן עסטו דיך רייסן ביים קאפ און נישט וויסן וויאזוי מוחל צו זיין. יעצט וויל איך ענק זאגן נאך א זאך, ס'דא א. ס'איז דא א טייטש ווארט, נוסח אחזתני מרשעים עוזבי תורתך, טייטשט דער רבי עוזבי זיי העלפן צו די תורה. ס'איז געווארן א נייע זאך, ס'איז דא די דזשואיש קאמיוניטי וואטש, דאס איז סיוואלד, וואס זיי האבן געטון איז, זיי האבן דאך געזען מ'איז דא שלעכט געפארן, און זיי האבן געזען ס'איז דא ווער ס'שלאגט זיך, זענען זיי געקומען זיי האבן צאמגענומען אלע מענטשן וואס זיי האבן ביז יעצט פארשוויגן אלעס, די וואס האבן באגראבן די וויקטימס מיט די וויטנעסעס אזוי ווי ראביי ראני גרינוואלד און גאנץ אוהעל און זיי ווילן קודם ווילן זיי ריינוואשן זייער שייגעצ'דיג און נאן ווילן זיי האבן א דיסטריקט אטוירניס קאנעקשאן ממילא הייבן זיי אן צו זאגן אז זיי גייען העלפן פאר די קינדער אבער אין דיסטריקט אטוירניס זאגן זיי נאר ווי דו עסט לאזן ווען מ'עט דיר נישט טרעטן אויף די הינער אויג שטעל דיר פאר ס'איז געווען א אסיפה און איך וויל ארויפלייגן ראני גרינוואלד.
דיר טאטי.

גרעב אן טו איט, דיעל וויט איט, פעיס אפ טו איט, ענד דו סאמטינג אבאוט איט. טענק יו ווערי מאטש.
ער האט ארויסגענומען פון זיין שיפלאד, ווינער רב האט אויך א שיפלאד ווי זר באהר מעג גיין צו ערכאות, אין מיין שיפלאד שטייט אז מען דארף ווייטער מלחמה האלטן מיט די פעדאפיילס, כאטשיג ווינער רב זאגט מען זאל נישט מלחמה האלטן. עניוועי, איז דא. ר ראני גרינוואלד נעמט ארויס א בריוו פון א מיידל וואס האט קאמיט סועסייד און זי שרייבט פאר איר טאטן, טאטע איך ווייס די'סט זיין ברוגז, איך ווייס די'סט נישט פארשטיין פארוואס כ'האב עס געטוהן, נאר דיר וועל איך זאגן דעם אמת, ווייל די שייגעץ די רשע די האסט מיך מאלעסטעד די האסט געוואוינט מיט מיר, און איי פעלט סאו ביליטעלד דעט איי פיגערד איי האב נאטינג טו ליוו פאר ענימאר. זי האט געגעבן צוויי הונדערט דאלער, האט זי געגעבן א נדבה פאר קופת העיר. נאכדעם לאט ער אויס א מורא'דיגע זאך, ער לאט אויס אז ער אליין איז געווען ביי ר' אלישיב און אלישיב האט אים געזאגט אז רגליים לדבר, איך וויל ענק מסביר זיין א זאך, זיי נוצן אויס אלע פסוקים פאר זייער שייגעץ שטיק, רגליים לדבר הייסט ווען. די האסט א ספק זעסט איינער דרייט זיך אין א בית מדרש מיט א יונגל קענסטו נישט סתם צוגיין זאגן ער האט אים געטאטשט דארף זיין עפעס רגליים לדבר אדער האט אים געזען ער כאפט אים אן אדער איז אים געזעסן אויף די שויס וכדומה אבער ווען א קינד קומט זאגן מ'האט מיך געטאטשט דארף זיין רגליים לדבר ער איז נישט די זאך אליינס און די שייגעץ ראביי ראני גרינוואלד מיט דעם גאנצן דזשואיש קאמיוניטי וואטש איז נישט ווערט א דיים. זיי האבן זיך יעצט דערמאנט ארומצולויפן אויפצווועקן די וועלט, ווייל זיי ווילן עס האבן אין קאנטראל, לויט וויאזוי מיסטער טאמפסאן'ס גיסטע שפילן. צו דעמאלט ווען טשארלס היינס איז געלאפן האבן זיי געוואלט אים אינדארסן אין קראון הייטס. ליסן, אונז האמיר גארנישט מיט די שקצים. ווער ס'איז ביז יעצט געווען אינוואלווד און זיי האבן באהאלטן די אלע זאכן, צו ס'הייסט דאקטער פעלקאוויטץ, צו ראני גרינוואלד, צו אוהעל, די אלע זענען נישט באגלייבט אויף גארנישט. זיי מיינען צו האבן א טייט גריפ אויף די אלע חזירים.

נישט, און איך ווייס נישט ווער ס'האט עס אים געהייסן שרייבן, ער האט דארטן געהאט זיין איידעם, האט אים מעניפיולירט מיט יעדע זאך אויך, און איך דארף נישט האבן קיין שאלה פון א רב צו איך מעג גיין אויסזאגן און איינזעצן א מענטש וואס ער איז מטמא קינדער, אונז ברויך מיר נישט די אלע זאכן, ראני גרינוואלד ווי דאונט ניד יור רגליים מיט לדבר, וואס הייסט רגליים לדבר. די מעשה האט פיס, דעטס וואט איט מינס, איטס א שעים וויאזוי די חברה זיי האבן, איינער פיינענצירט זיי, איך האלט אז די חזירים, כ'האב מיך געווינדערט וויאזוי האט מען אזויפיל צענליגע טויזענטער דאלער צו פארן נעמען מענטשן, סאמבאדי איז פיינענסינג דיס גארבידזש, אז מען זאל עס קענען קאנטראלן, אז טאמער וועט זיין אזא איד ווי משה אלי' טייטלבוים זאל מען מאכן א שווייג צו אנדערע אידן. אונז האמיר מיט אים גארנישט לא מיניה ולא מקצתיה, און ווען איינער וויל האבן העלפ זאל ער נישט גיין צו די דזשואיש קאמיוניטי וואטש, ס'איז א פול אוו בעלאוני ארגענעזעישאן, אלע מענטשן וואס האבן געבעקט די חזירים זענען היינט געווארן דארטן גאנצעטע רעדנערס. אונז האמיר אלטע סייקאלעדזשיסטס און סייקייעטריסטס וואס האבן געטוהן פאר טשיילד סעיפטי שוין פערציג יאר, און זיי זאגן אלע אז דאס זענען רשעים ארורים, און ער אליינס האט אויכעט יעצט. געזאגט אין זיין דרשה אז מען האט אים געזאגט אין בני ברק קען מען נישט זאגן די דרשות אין מאנסי קען מען נישט זאגן די דרשות shame on you וועם האסטו אין זין מען זאל עס זאגן ביי די קאטוילישע צו ביי די מוזלאמער אנבעליוועבל דו האסט נישט געזאגט ווייל דו האסט באקומען געלט דו האסט געהאט א דזשאב יעצט ביסטו ריטייערט טוט דיר לייד פארוואס דו האסט עס געטון באט מיענווייל האט מען נאר געהארגעט דזשענערעישאנס עפטער דזשענערעישאנס. נאכדעם איז דא נאך זייער א שיינע דרשה וואס איך לייג ארויף, איך ווייס נישט ווי קלאר מען הערט עס, ס'איז א פרוי וואס איז רינע גאופין וואלף, זי דערציילט אויכעט איר מעשה, מ'האט איר מאלעסטערט אלס מיידל, צוויי יאר ציען צו וויפיל, איך ווייס נישט ווי קלאר מען קען עס הערן, אבער זי זאגט רבותי לאמיר נישט לעבן דעם זעלבן וועג וואס מ'האט געלעבט ביז יעצט, זעמער אלע צושאסן און צוהארגעט, און אונז אלע וואלט מען ווען געדארפט ווען ארויסקומען און נישט צולאזן די אלע מיעסע זאכן.

Don't be ashamed and don't be afraid join me in saying enough is enough thank you. יעצט אין אנטווערפען אין סאטמאר, למעשה איז אזוי, די מקווה האט ווידיאו און ס'האט אויפגעכאפט דעם גאנצן סצענע פון דעם משכב זכר, נאכדעם האט מען אהער גענומען דעם מענטש און מען האט אים גוט אנגעמאכלט די ביינער, לויט ווי מען גיבט איבער איז ער אויכעט א מענטש וואס ער איז העווי אן דראגס. און נאכדעם ווען ס'וועט אים אויפהערן וויי צו טון וועט ער צוריק גיין דערצו. יעצט איך בעט זייער שטארק די סאטמארע קהילה זייט זיך נישט קיין חכמים, זעצטס אים איין און געט איט אווער וויט. איך האב ענק שוין געזאגט אויפן האטליין אז ס'איז געווען א איד אין באבאווער תלמוד תורה אין טאראנטא ער האט מכשיל געווען קינדער און ער איז פון דארטן אנטלאפן אויף ארץ ישראל. און האט אין ארץ ישראל אויכעט מכשיל געווען קינדער, ווייל יעדער טוט דאך זיין געוואוינהייט, און יעצט האט מען אים איינגעזעצט, מ'האט אים איינגעזעצט אין ארץ ישראל און מ'האט אים געגעבן ווי מער, ווייל ער הייסט ווימער האט מען אים געגעבן ווי מער יארן אין דזשעיל. איך זאג דעם עולם נאכאמאל, ס'קען זיין דיינע קינדער מיט דיינע אייניקלעך וואוינסט אין אנטווערפן, וואוינסט איבעראל, אבער אין אנטווערפן דעיר סטיל נאט קעטשינג אפ פעסט אינאף, מ'דארף זיין זייער אפגעהיטן וואס דארטן טוט זיך, ווייל די מקוואות זענען מסוכן מאוד. אז דער עולם וויל באמת אז מען זאל מקרב זיין די גאולה דארפן זיי טון איין זאך, נישט לאזן גיין אין מקווה, נישט נאר קינדער נאר נישט בחורים אויך נישט, נאר פרויען זאלן גיין. כ'האב אויך געוואלט זאגן אז חיה לייף ליין, חיה לייפער, ס'ציט זיך איר קעיס, און די גאווערמענט הערט אויך אז די ישיבה איז געווען אינוואלווד צו אינטימידעיטן וויטנעסעס און וויקטימס, זיי האבן געקויפט טיקעטס אז זאלן קענען אנטלויפן, און ווערי סון גייט זי אנקומען אויף. אויסטראליע, ווייט שוין צו, ס'האלט שוין נישט ווייט. יעצט כ'האב געוואלט זאגן אז די מעשה מיט מלכי לייפער, די גאנצע וואס מ'קלאגט יעצט איז נאר די סקול, זי איז נאך אין ארץ ישראל און מ'ווארט נאך אויף עקסטרעדישן, אז שטעל דיר פאר וואס די סקול גייט יעצט האבן צו ליידן פון דעם, נאכדעם וועט זי קומען אויפן בעלעט, נו וועט זי אויך ארויפקומען. כ'האב געליינט די טעסטעמאני וואס די מיידלעך האבן זיך באקלאגט, איך זאג אייך, טאמער זאג איך עס איבער דארף איך צושפארן דעם האטליין, כ'טאר עס אפילו נישט איבערזאגן. אפילו ליינען האט מען עס נישט געטארט. און די מיידלעך האבן מיר געפרעגט ביסט דאך א אידישע טאכטער פארוואס טוסטו דאס צו אונז? איז די תירוץ איז געווען זייער פשוט, איך גרייט ענק צו אז עטס זאלטס קענען חתונה האבן. שוין, ס'איז דא דער גרויסער בעל מקובל רב פינטו וואס ער איז געקומען דא, ער האט געקויפט עפעס ריעל עסטעיט אין מאנהעטן, ער האט געעפנט א שטיקל ישיבה, זיינע תלמידים פלעגן קומען דא אין די לאוער איסט סייד אין די מקווה און איך האב זיי ארויסגעווארפן, ס'איז דא א קליינע מקווה, ס'איז געמאכט פאר איין מענטש, פלעגן אריינגיין פינף זעקס תלמידים זיך דארטן ווייקן, באט עניוועי, אים האט מען געכאפט פאר גניבה גזילה, ער האט באקומען א יאר אין תפיסה. און ער האט אויך געמוזט צוריק צאלן איזרעלי שקלים א מיליאן דאס איז צוויי הונדערט און זעכציג טויזענט דאלער. אין ארץ ישראל האבן זיי אויך געגעבן פארן געוועזענעם רב הראשי האבן זיי אים געגעבן פאר מעצגער יונה מעצגער האבן זיי אים געגעבן א א סענטענס אין דזשעיל האט ער געשריגן אז דער וואס האט אים איינגעווייקט איז א מסור יא אונז זעמער שוין צוגעוואוינט צו דעם מסור טייטל. איך וואלט זאגן וואס פאר א שמוציגן נאמען רבנים האבן, ס'איז געווען יעצט ביי די ארטעדאקס איז געווען א גאנצע ווי מען זאגט א סטאטיסטיק אַכציק פראצענט פון ערליכע מענטשן וואס זיי לערנען תורה האבן געזאגט אז זיי ווילן נישט האבן גארנישט צו טון מיט קיין רב אפילו נישט ווען מען דארף חתונה האבן, איר הערט? וואלטן גענומען א פעטער ער זאל זיין דער מסדר קידושין, פארוואס? אזא פנים האבן היינט די ערב רב. איך וויל נאכאמאל בעטן בעלז, עטס האטס דארטן איינעם וואס האט זיך גענומען דאס לעבן? פאר וואטעווער ריזען איט שוד בי, זייט עס מברר, מאכט זיכער אז ס'איז נישט דא נאך פגעים, און טאמער יא געט זיי העלפ, און ווער ס'האט עס געטון זאל מען אריינשטעלן אין תפיסה, און לאזטס עס נישט דורכגיין, אזוי ווי מ'האט געלאזט דא דורכגיין שטארק'ס רציחה, מ'האט געלאזט דא דורכגיין די רציחה פון קלעצקי, ווייל פון דעם קומט נישט ארויס קיין גוטס. איף יו קען דו יור מעט זאלסטו מאכן די מעט צוויי סמאוק דעטעקטערס. זענען ריספאנסיבל פאר זיבן קינדער, פאר וויפיל קינדער זענען ברוך מרדכי מיט יחיאל בראנער ריספאנסיבל? ס'איז נישט קיין דזשאוק. און מען זוכט נאך דעם וואס האט געהארגעט שטארק, איך ווייס נישט אפשר זוכט מען אים שוין נישט אויך נישט, קען זיין מען האלט שוין אויף אזא בחינה, מען האט שוין באצאלט פאר די אלמנה מיט די יתומים אפאר טאלער, און ס'וועט שוין זיין שטיל. יעצט האב איך געוואלט זאגן נאך זייער א וויכטיגע זאך, ס'איז דא מענטשן וואס זיי נעמען זיך אן פאר רעבעס און זיי טוען, זענען מבזה אנדערע, אזוי ווי עס איז געווען דא ביי אונז אלע מחלוקת איז געווען פארוואס פארווען, איז דא איינער הייסט משה טוביה גרינצווייג ער איז געווען דער בעלזער שטריימל מאכער ער האט מורא געהאט אז בילגורייער רב זאל עטעמען ווייל דעמאלטס וועט בעלזער רב נישט זיין אזוי גרויס ער האט אים אנגעטוהן צרות כ'הער ער האט אריין געשיקט נאך אן אפערעישן וואס בילגורייער רב האט געהאט אין שפיטאל אין טבריה האט ער אריין געשיקט אן אחות ס'זאל זיין איסור יחוד און ער איז ארויס געשפרינגען פון די פענסטער ער איז דאך געווען א צדיק נאך אלעם. בעלזער רב האט אים גערופן ער זאל ארומפארן אין גאנץ יוראפ אויפצובויען נאך דעם שארית הפליטה, ווייל דעמאלטס איז נאך געווען אזוי, די רבנים האבן נאך געקוקט אם השם האלוקים לכו אחריו ואם הבעל לכו אחריו, מ'האט נישט געוואוסט צו מ'מעג נאך רעדן פונעם אייבערשטן צו נישט, ס'איז געווען ממש א שרעק וואס איז פארגעגאנגען, אבער ס'איז נישט יעצט וויכטיג אריינצוגיין, איז בעלזער רב האט גענומען דעם בילגורייער רב, און דעמאלטס האט ער באוויזן מופתים של אש, ממש ס'איז נישט צום גלייבן, איינער האט מיר דערציילט אז ער דעמאלטס האט ער באוויזן אזא זאך, ער האט געהאט א קינד וואס ער איז געווען אויסגעשלאגן פון קרעץ, צרעת, און דער בילגורייער רב האט עס אזוי מלביש געווען בדרך הטבע, מיין טאטע האט מיר געזאגט אז ציין פאסטע איז גוט פאר צרעת, דאך אין בעלז קיינמאל נישט געווען קיין ציין פאסטע, ער האט עס נאר געזאגט ווייל ווי איינער זאגט זאל נישט הייסן אז ער פירט פיר גרויסע מופתים, ס'איז נישט וויכטיג די אלע זאכן, למעשה ער האט באוויזן מופתים ממש אנבעליוועבל, געגאנגען דער ר' משה טובי' גרינצווייג ער האט אריין געשיקט אן אחות, נאכדעם וועט ער קענען זאגן ער האט געזינדיגט מיט איר, אזוי ווי פייוויש מענדלאוויטש, נחום ראזנבערג האט געטשעפעט די מיידלעך אין בארדיטשוב, ניין ער זאגט עס נישט. ער האט מער שכל פון דעם ווייל די מיידלעך שפייען אים אין פנים, צווישן צוועלף מיידלעך וואס האבן אריינגעלייגט הונדערטער טויזענטער דאלער האט קיין איינער נישט געוואלט חתונה האבן מיט א שומר תורה ומצוות, זיי האבן געזען וואס פאר א שייגעץ פייוויש איז, מיט די אלע חברה וואס זענען געקומען דארטן העלפן, געקומען איינער פון יוראפ איז ער געקומען, און ס'איז געקומען פון איבעראל, כ'האב שוין דערציילט באריכות, זיי האבן געבעטן די מיידלעך זיי ווילן אויסגיין מיט זיי, האט א מיידל געזאגט ליסן איך גיי גערן מיט דיר אויס אבער כ'וויל מיט דיר חתונה האבן זאגט זי ס'הייסט כ'בין דאך שוין א טאטע פון א קינד, חזירים געווען, פוי. פוי! עניוועי, ס'איז נישט וויכטיג. געגאנגען משה טובי' און ער האט אים אריינגעשיקט דארט אן אחות, ער איז ארויסגעשפרינגען פון די פענסטער, פון דעם איז ער קראנק געווארן, ער איז קיינמאל נישט געזונט געווארן נאכדעם. פארשטייסט? סא דאס איז וואס דא גייט פאר. איז דער משה טובי' האט באצאלט א ביטערע פרייז, ער האט א זון ער הייסט אברומי, אברומי, יא. לג בעומר ווען יעדער האט געטאנצט בר יוחאי איז ער געגאנגען אין תל אביב איז דא א בתי זונות ביי תחנה המרכזית און דארט איז דא די זונות אויסגעטון רחמנא לצלן און ער שעמט זיך נישט מיט די שמונה בגדים מיט די שווארצע זאקן מיטן ברייטן ביבער היט מיטן הויעכן אבער ברייט אזוי רעביש און ער האט א גאנצן דאס מיט א זונה, ער וויל מיט איר אויסגיין, און זיי האבן זיך אפגעשמועסט די פרייז און אלעס, און למעשה איז ער מיט איר אויסגעגאנגען, און עפעס אן אראבער איז דארט געווען, ער האט אויך געזוכט א זונה, און עס האט אים גע'עקלט ווי אזא חסידישער מענטש גייט טוהן אזא זאך, איז ער געגאנגען און האט געמאכט א ווידיאו דערפון, און האט עס ארום געשיקט אין גאנץ בני ברק, יעצט למעשה איך האב עס ארויפגעלייגט אויף מיין בלאג, אבער איך האב צוגעדעקט די זונה מיט א געלן. אוטפיט, ווייל ווען נישט טאר איך עס נישט ארויף לייגן, רחמנא לצלן אזאלעכע בילדער צו ווייזן, אפילו איז להתלמד טאר מען דאס נישט, סא דאס איז אויכעט ווייל ער איז געגאנגען טשעפענען, וואס האסטו מורא געהאט אז בילגורייער רב וועט לעבן? וואס האבן זיי מורא די חברה? אזוי האט די בעלזער רב געהייסן אן איינציגער מענטש, און אזוי וואלט ער געהייסן אז ער האט א חשוב'ן ברודער אויכעט. נאר אזוי גייט עס, מען פארזינדיגט זיך און נאכדעם איז מען אין דר'ערד. משה טובי' האט נישט געהאט פון ערשטן ווייב קיין קינדער, דאס איז פון די צווייטע ווייב, דאס גייט שוין לפי מזלו. עניוועי דאס איז נישט אלעס מיינע ביזנעס, איך וויל נאר זאגן פארן עולם, איך האב ענק געזאגט ס'איז נישט דא נישט לאזן די מענער אליין, ס'איז דא זונות אין תל אביב, ס'איז דא זונות אין בית החיים אין ראשון לציון, ס'איז דא זונות אין מירון איז געווען הייער זונות, ס'איז דא אשת איש, ס'איז דא דראגס, רבותי. טריי טו קיפ יור טשילדרען אוועי פרום פראבלעמס. יעצט איז די למעשה צו וויי טוהן פאר א מענטש איז די ארגסטע עבירה וואס איז דא, סאו ער איז געגאנגען, דער משה טובי' דער שטריימל מאכער האט וויי געטוהן, איז בילגורייער רב, און מסתם נאך אנדערע מענטשן, בעלז איז דאך געווען אז ס'האט אזויפיל מענטשן וויי געטוהן, ס'האט מיר דערציילט איינער אז דער קדושת ציון ווען פרייטאג צונאכטס האט ער געגעסן מיט אלע מענטשן, און ער האט נישט געלאזט קיינער זאל מאכן קידוש, ער האט געמאכט קידוש און ער האט יוצא געווען אלע די בחורים און אלע געסט מיט אלע.

קידוש העט ער יוצא זיין בשן ועין, און געמיינט האט ער וועלט, ער האט אים אויסגעלערנט אז אין וועלט זאל מען נישט מאכן אזאלכע קונצן. פארשטייסט? ווי קומסטו צו באליידיגן א מענטש? אפילו די ארבעט וואס איך טוה, דאס איז דאך ס'בארירט דאך מורא'דיג מענטשן מיט משפחות אלעס, ווען נישט דוד המלך וואס עס זאגט, משנאיך השם אשנא, דעמאלס וואלט מען נישט געהאט קיין שום היתר אויף דעם, בפרט נאך ווען זיי זענען מורא'דיג מסוכן לציבור, און דאס האט מען זיך אונז געלערנט פון אונזער הייליגן רעבן, די מלחמה פון ציונות. ער האט געזען ס'איז מסוכן פאר כלל ישראל, האט ער זיך געמוזט קריגן מיט די אלע מענטשן. און איך בין נישט אזוי גרויס ווי די רבי, נאר מיין מלחמה איז אביסל גרינגער ווי דעם רבינ'ס מלחמה, ווייל די רבי האט זיך געשלאגן מיט גרויסע צדיקים, ממילא האט ער געדארפט וויסן וואס ער טוט, ער האט געדארפט זיין אן איש קדוש מאוד און וויסן וואס ער טוט. איך? איך שלאג מיך מיט די גרעסטע חזירים. שטעל דיר פאר, ברוך מרדכי האט זיך געוואלט אפווישן זיין שמוץ אין ר' שלמה אהרן קעלנער'ן און אים איינזעצן. ער האט א חוצפה. שמעון ברוך טערקלט אויף דער וואס די ווייב האט אים געגעט די ערשטע ווייב אז ער איז ארום געגאנגען מיט א זונה דארטן ביי זיך אין די ביזנעס, און פארשטייסט וואס דא גייט פאר, ער האט זיך געוואלט אין מיר ווישן די הענט, און יעצט וויל זיך ר' מעכל ווישן די הענט אין א איד א שוכן עפר שוין זיבעצן יאר, ס'איז אנבעליוועבל, א משפחה פון הענט ווישערס, כ'וויל ענק פארציילן א מעשה, דער אייבערשטער האט געוואלט חרוב מאכן ירושלים. דעמאלס איז געווען נירון, נירון קייזער, ער איז געווען דער קייזער. איז בקיצור, ער זעהט עפעס דער אייבערשטער וויל חרוב מאכן נישט, ער ווייסט נישט וואס צו טון, גייט ער ארויס און זאגט פאר א קינד פסוק לי פסוקך, זאג מיר נאר דיין פסוק, זאגט ער אים דער אייבערשטער גייט חרוב מאכן ירושלים, גייט ער צו א צווייטן קינד זאגט ער אים זאג מיר דיין פסוק, זאגט ער אים דאס זעלבע, און ער שיסט פיילן און אלע פיילן פארן אויף ירושלים, ער שיסט מזרח, ירושלים, ער שיסט אויף מערב פארט עס אויף ירושלים. זאגט ער רבונו של עולם איך זעה דאך וואס דו ווילסט, דו ווילסט חרוב מאכן דיין בית המקדש ווייל די אידן זענען שלעכט, נאכדעם וועסטו נעמען א כפרה הינדל מיך און דו'סט זאגן איך האב דיר חרוב געמאכט דעם בית המקדש, זאגט ער רבונו של עולם נישט מיך, איך בין נישט דיין וויש טיכל. בקיצור זאגט די גמרא פאר דעם צדקות איז ארויסגעקומען פון אים עטס ווייסט ווער? רבי מאיר, רבי מאיר, אלע תלמידי חכמים אין זיין דור אלע תנאים האבן נישט געקענט מיטהאלטן את סוף דעתו של רבי מאיר, און דאס דארפט עטס וויסן. מ'טאר זיך נישט ווישן אין קיינעם די הענט. די לעבעוויטשעס ווילן זיך ווישן די הענט אין יעדן, יעדער וויל זיך ווישן די הענט אין יעדן. ווינער רב וויל זיך ווישן די הענט אין מיר. ער וויל מיר הייסן איך זאל אראפנעמען טייטלבוים, ווייל ס'איז גאר א שקר, די גאנצע מעשה איז גאר א שקר. דעם גארליצער'ס רעבעצן, די שיקסע, די מנוולת'טע, געט זיך א רוף אן פאר איר זון, ווי לאנג גייט נאך נחום ראזענבערג מיט דיר זאגן ליגנט אויף משה אלי'? טייטל רעבעצין, ס'איז אזא ליגנט ווי אז מ'האט מאלעסטעט דיין אייניקל ור, די זעלבע ליגנט, שעים אן יו. עניוועי, למעשה, איך בעט די לעבאוויטשעס, ברוך מאטקע האט מטמא געווען א האלבע שטאט, טעיק בלעים, און אונז האפן נאך דו'סט צוריק גיין זיצן מיט די אלע וואס האבן דיר געהאלפן, ס'איז שוין נישט אזא דבר רחוק, און נאך, דו מעכל, זיץ רואיג, בלעים נישט א איד וואס דו ווייסט ער איז געווען ריין פון די אלע זאכן, ער האט נאר געשריבן פאר מונקאטשער שייגעץ, רייס אויס די בארד פאר מונקאטשער, מיט זיין זון. דער חזר דער שייגעץ האט אליין מודה געווען אז ער האט געזאגט אויף דיר אז ער האט ווידעא ווי דו האסט געגעסן פרענקפורטערס תשעה באב. דאס איז מונקאטש. יעצט, לעצטע וואך האב איך געזאגט. אז מעכל לעבאוויטש גייט זיך באדן אויפן בלוט פון א שוכן עפר וואס ער לעבט שוין נישט זיבעצן יאהר און ער געווען א מלמד אין מונקאטש און דער מונקאטשער שטינקאטשער שייגעץ האט אים געהייסן אז ער זאל נאר שרייבן אלעס וואס ער שיקט אים אריין פאר גביית עדות, און יענער האט נעבעך עס געטוהן בתמימות, און יעצט זיבעצן יאר שפעטער זאגט מען אז ער גאר געווען דער וואס האט אויסגעטראפן פון זיין אייגענעם בויך. כ'האב שוין מסביר געווען פאריגע וואך, אין מונקאטש האט נישט געפעלט קיין זונות, אין מונקאטש האט נישט געפעלט משכב זכרים, די גאנצע מונקאטשער מקווה איז געווען איין שטיק משכב זכר באד, ס'איז דארטן געווען חזקות, שמעון ברוך טערקלטויב מיט ברוך מרדכי לעבאוויטש מיט זיין זוהן, מאיר לעבאוויטש, מיט דעם מאגלעניצער רעבן, בערל אשכנתוזי, און אזוי ווייטער, ס'האט נישט געפעלט דארטן אין בית מדרש, ס'איז געווען תיבת נוח אונטן, אינעם מיטל שטאק און אויבן, יעדער האט געהאט דארטן חזקות, ס'איז א מחיה געווען, און ס'איז געגאנגען, זיי האבן גענומען א מענטש ווי דער גוטמאן, ס'איז גארנישט שולדיג אין דער גאנצער זאך, און זיי האבן יעצט ארויפגעלייגט אויף אים א נאסן ליילעך, כ'האב מוחה געווען געפערליך פאריגע וואך.

ווען מ'האט עס געשיקט שמעון ברוך טערקלטויב, איך האב דאך געוויסט אז דער מענטש איז נישט פון מיינע ידידים כ'וואלט איהם נישט גענטפערט די רייט טיים אוו דעי, באט ס'איז נישט וויכטיג, דער עולם האט אנערקענט אז ס'איז אמת וואס איך זאג, אלע בלאגס האבן אראפגענומען דעם צעטל, דעי וואס מ'האט נאך זיבעצן יאר פאבריצירט, מ'האט עס אראפגענומען, און אויכעט דעי וואס האבן עס נישט אראפגענומען האבן כאטש אראפגענומען דעם נאמען מיסטער גוטמאן, יעצט. טאמער מ'עט אמאל לערנען אין די סוגיא פון עדות שאי אתה יכול להזימם, ס'איז דא סוגיא עדות שאי אתה יכול להזימם, אז די רבי'ט וועלן מסביר זיין וואס דאס הייסט אויף אידיש, עט ער קענען זאגן זייער פשוט אז מ'האט געשטעלט ארויס א שטר און מ'האט נישט געשריבן קיין נאמען, און וויאזוי קען איינער מזים זיין די עדות, ס'האט דאך נישט קיין נאמען, דאס הייסט עדות שאי אתה יכול להזימם, ממילא דאס איז גארנישט ווערט די גאנצע זאך, איז פול אוו בעלאוני די גאנצע זאך, דעטס איט. און דאס דארף מען זיך אונז אנהייבן אויסצולערנען, אונז טראסטן מער נישט די אלע שקרנות, און ברוך השם ס'איז ארויסגעקומען דער אמת, נאר מעכל איך וויל דיר עפעס זאגן, איך מיין זאלסט טרעפן א בעסערן וועג זאלסט דיך ריין וואשן, באמת דו דארפסט דיך דאך נישט ריין וואשן, דעם דעמעדזש וואס זיי האבן דיר געטון איז פערמענענט, ביסט ווידער געבליבן א רעבע, דו האסט דאך דאס געוואלט, דאס איז דאך געווען דיין חלום, צו דו האסט יא עדות אז ס'איז יא אמת צו נישט איז דאך שוין נישט וויכטיג, מענדעלע חזר דארף שום קיין איידעס ער וועט זיין א גרויסע רבי היינט, דאס רבנות האט נישט צו טוהן מיט ערליכקייט, ס'האט צו טוהן מיט וויפיל פאוער מען האט און וויפיל שלעגערס מען האט, סאו ברוך השם אבי מען האט ארויס גענומען דעם איד וואס מען האט אים געוואלט אריין שטעלן מאכן אויף אים א בלבול נאך זיבעצן יאר וואס ער לעבט נישט, מען האט אים ארויס גענומען פון כבלי עיגון. און איך האב געוואלט זאגן נאך זייער א וויכטיגע זאך, דער ליובאוויטשער רבי האט אייביג געזאגט היסטערי טאר מען נישט פעלטשן, איך דערמאן זיך יעצט, אַז שלום שניצלער, דער וואָס האָט מכשיל געווען בחורים טראָגנדיק צו די ישיבה אין קווינס, וואָס ער איז שוין צוריק אין די הצלה, ער גייט שוין נאָך געלט, יאָ, פיין, געזונטערהייט, עטס טוטס מיר נישט וויי, עטס טוטס וויי יעדן ווער ס'נוצט די הצלה און ווער ס'געט געלט פאַר די הצלה. איך דערמאַן זיך יעצט, אָבער ס'איז געווען די פּרשה פון. מיינס א שכן, ער האט געהייסן הרב אברהם דוב בערקאוויטש, האט זיך אויכעט גענומען דאס לעבן ווייל מ'האט אים מאלעסטעד, און ער האט איבערגעלאזט א בריוו וואס אין דעם בריוו איז געשטאנען אז אין דעם ס'איז על די אוהל בן חנה האבן א רפואה שלימה און ער קען נישט ליידן די טומאה. איז איך בין געווען שמירה פון בערך צוויי פארטאגס. אינאיינעם מיט יאסל רובינשטיין מיין לענדלארד. זיבען האט ער געמוזט אוועקגיין צו די ארבעט, איך בין געבליבן. א שעה נאכדעם איז אנגעקומען דער שייגעץ שלום שניצלער, דער חזר דער נואף, וואס האט אין סאטמארער חברה קדישא אינעווענדיג אויף ראדני סטריט מאלעסטעט קינדער און בחורים, מ'האט מוצא געווען זרע אויפן פלאר, און מ'האט מוצא געווען זרע אויפן באנק, און דא האט מען ארויף געלייגט א נפטר, מ'האט געוויינט הוי איז ער געווען א צדיק, עניוועי דער שלום שניצלער האט אראפגענומען פונעם דעש בארד דעם צעטל, נאכדעם ווען די פאליס האט עס שוין געזען אז זיי האבן געהאט זעהט אויס גענוג פול, און דאס צעטל איז קיינמאל נישט ארויסגעקומען לאויר עולם, און דאס איז געווען א גרויסער פראבלעם, כ'האב ארויפגעלייגט. צוויי מענטשן וואס רעדן וועגן מאלעסטינג, איינער א מיידל האט איבערגעלאזט א בריוו פאר איר טאטן א לאוו לעטער, זי האט אים געזאגט איך פארשטיי אז ס'איז זייער ווייטאג פארוואס כ'האב מיר גענומען דאס לעבן, באט טאטי דו ביסט דער רוצח דו האסט מיך מאלעסטעד, סאו סוואלאו איט, און דאס האט מען נישט געטארט טוהן אז מ'זאל דעמאלטס דעסטרויען דעם בריוו, מ'האט עס געדארפט ארום שיקן פאר גאנץ סאטמאר, רבותי מ'האמיר מאלעסטעד קינדער מ'האמיר עס צוגעלאזט און יעצט הרג'נען זיי זיך אליינס, באט עניוועי, סאו ברוך השם. ס'איז נישט גוטמאנ'ס שולד, ס'איז די שולד פונעם מונקאטשער שייגעץ מיט זיין זון חיים לאזר, וואס זיי האבן געוואלט אונטערברענגען ביי די לעבאוויטש פעמילי, דעמאלטס איז עס געווען ר' מעכל, און יעצט אזוי ווי פאר די לעבאוויטש פעמילי גייט נישט גוט, ווייל מ'האט דאך ברוך מרדכי'ן איינגעזעצט, ס'עפנט זיך יעצט נאכאמאל, דער קעיס האט זיך שוין אנגעהויבן, זעען זיי דאך אז ס'איז צרות, ווילן זיי זיך יעצט נעמען אויף מונקאטשער, אזוי ווי זיי האבן זיך געוואלט נעמען אויף ר' שלמה אהרן קעלנער, זיי האבן זיך געוואלט נעמען אויף מיר. יעצט ווילן זיך נעמען אויף מונקאטשער, די מונקאטשער האט דאך מורא פאר זיי ווייל זיי זענען פאוערפול פיפעל, האט ער זיך מיישב געווען צו מאכן שלום און מ'וועט ארויסגעבן א בריוו און מ'וועט אנלייגן דעם שולד אויף אן אנדערן, כאדם התולה קללתו באחרים, סאו ברוך השם ס'איז נישט געלונגען, יעצט לאמיר גיין ווייטער. כ'האב געוואלט לערנען יעצט א שיעור אין הלכות מקוואות, אבער נישט די מחבר מיטן רמ"א, נאר וואס איז געשעהן לעצטנס מיט מקוואות. ווער ס'געדענקט, מיט יארן צוריק האב איך געבעטן יעדע קהילה זאל אריינלייגן א טורנסטייל, מ'זאל וויסן ווער ס'קומט אין מקווה, און מ'זאל אויכעט אריינלייגן א ווידיאו. יעצט האט זיך געטון א קאנטראווערשל אישו צו מ'מעג לייגן א ווידיאו וואו מ'איז אויסגעטון נאקעט צו נישט. יעצט באמת, וויאזוי איך האב דעמאלטס, איך בין נישט קיין לויער, אבער וויאזוי מ'האט מיר דעמאלטס געזאגט, אז די law זאגט אז דו האסט א פרייוועט מקווה, אפילו ס'דא א שווים קלאב, קומען דארטן מענטשן, מענער מיט פרויען, אפילו אינגאנצן אויסגעטוהן, זאגט די law אז מ'מעג כאפן ווידיאוס, מ'מעג קענען קאנטראלן די פלאץ, פראוויידינג אז דו ביסט מודיע אז ס'דא אזא מין זאך אז מ'כאפט דיך יעצט אויף א ווידיאו. אוודאי דו טארסט עס נישט נוצן צו פארקויפן פארנאגרעפי, ס'איז געמאכט זאלסט זעהן וויאזוי מ'ביהעיווט. אזוי האט מען מיר דעמאלטס געזאגט, כ'האב עס דורכגערעדט מיט לויערס מיט אלעם, כ'האב אבער אייביג געזאגט איך בין נישט קיין אחריות דערויף ווייל עס קען זיין אז וועסט האבן אמאל צרות, אבער די לאו גייט דאך אזוי אז מען נעמט א גוטן לויער קען מען סוען. למעשה איז אבער געבליבן איין זאך וואס יעדער האט געזאגט, סיי די טשיילד סערוויס און סיי די לויערס האבן געזאגט, אויב קינדער גייען אין מקווה דאס איז טשיילד פארנאגריפי פון דעם גייט מען זיצן אין דזשעיל. נישט פארן ארויסשיקן און סאליסיטן, נאר בלויז פארן עס אויפכאפן. און איך האב דאס אייביג געהאלטן אין איין מסביר זיין. ס'האב מיר א סיריעס פראבלעם אויב קינדער גייען אין מקווה. וועגן דעם זאג איך, ביז אַכצן יאר זאל מען נישט לאזן גיין אין מקווה. וואס דארפסטו אין מקווה וואס? סאו עניוועי, לאמיר יעצט צוריקגיין וואס איז געשען. משך די יארן איז געווען גרויסע תיקונים, איך ווייס אפילו אין סאטמאר אין אין ראדני, ווען איך האב נאך געמעגט אריינגיין איז געשטאנען א צעטל אויפן בולעטין באורד, וועם ס'איז נישט איינגענעם זיך אויסצוטוהן אין פראנט פון א קעמרע זאל וויסן ביי אונז איז דא קעמרעס און זאל זיך גיין ערגעץ אנדערש. שוין, איז דאך אלעס גוט. למעשה איז יעדע זאך וואס מען אביוזד ווערט נאכדעם א חורבן. ס'איז דא א מעשה וואס מענטשן האבן געשווערצט די גרעניץ פון אונגערן אויף ראמעניע דורך קאסטענעס, ארונות פון טויטע. דער גוי האט רעספעקט פאר א טויטן און נישט געגאנגען עס עפענען. און ס'האט אנגעהאלטן א ריזיגע ביזנעס. איין טאג איז געקומען א נייע באאמטער געזעהן אז קיינער וויינט נישט האט ער פארשטאנען דאס איז נישט קיין לוויה דאס איז א מאק לוויה איז ער געגאנגען און געהייסן מען זאל עפענען דעם ארון נו און דעמאלטס האט זיך דער עולם גענומען וויינען ווייל מען האט געזעהן אז ס'איז שווערצעריי ס'איז גארנישט קיין טויטע האט ער זיך אנגערופן ווען עטס וויינטס ווען פון אנפאנג וואלטס עטס נישט געדארפט יעצט וויינען אזוי ווי עטס האט נישט געוויינט פון אנפאנג גייט עטס יעצט נעבעך וויינען און מען וועט ענק אלע איינזעצן. די זעלבע דא אויכעט, וואס מען דארף וויסן, ווען מען נוצט דעם אייבערשטנ'ס תורה פאר שייגעץ שטיק, ברעכט מען אונטער גאנץ אידישקייט. אז מען וויינט נישט פון אנפאנג, מען לאט אלעס צו, ווערט א חרבן. ס'איז דא איינער ראביי פרוינדעל, דער פרוינדעל האט אריין געלייגט אין די פרויען מקווה האט ער אריין געלייגט ווידיאו, ס'ציט זיך זיין קעיס, קודם כל האט ער פארלוירן זיינע דריי דזשאבס, ער איז א פראפעסאר אין דריי יוניווערסיטיס, ער האט פארלוירן אלע דריי דזשאבס, און נאכדעם האט ער פארלוירן, ער איז געווען דער רב פון די גרויסע שול אין וואשינגטאן ווי ליבערמאן דער סענעטאר איז געווען א מתפלל, ער איז געווען די הו איז הו פון די אידישע וועלט, האט ארויסגעגעבן אפאר ספרים אויף ענגליש, ארטסקרול האט עס אראפגענומען פון די שעלף, זיין ווייב האט אים איבערגעלאזט, מען האט אים ארויסגעווארפן פון דעם הויז ווי ער האט געוואוינט דארטן ווייל דאס איז די שול'ס הויז, און ער האט זיך געהאט געקויפט פאר רעטייערמענט אין ארץ ישראל, אין בית וגן האט ער זיך געקויפט א דירה, א פאלאץ. נו, די גמרא זאגט ווען איינער איז אינוואלווד אין סעקס קריימס, איינער איז להוט אחר עריות, ס'איז כל העולם כולו לפניו כמישור, די גאנצע וועלט איז אזוי ווי א טאל, נידריג, ער פאלט, ער ער קען זיך נישט דערהאלטן. עניוועי, זיין לויער האט יעצט געשריגן אין קאורט אז אזוי ווי ער האט מפיץ תורה געווען אזוינפיל יארן מיט אלעם, און בסך הכל וואס האט ער געטון, ער רופט אים די פיפ ראביי, פיפ הייסט ער האט געכאפט א בליק. זאל מען אים נישט געבן קיין דזשעיל, מען זאל אים געבן א יאר פראבעישאן צו קאמיוניטי ווארק. סא פראסעקיוטער האט עס נישט געוואלט נעמען מיט צוגעמאכטע הענט, האט זי געזאגט, זי האט עווידענס אז ער האט געלעבט מיט דריי פרויען וואס זענען שוין געקומען פאראויס, ער האט זיי בועל געווען, ער האט געהאט מיט זיי אינטערקאורס. אזוי? האט דער דזשאדזש געזאגט, אויב אזוי טוישט זיך די גאנצע זאך, יעצט דארף מען זען, זאל מען גיין אויף א דזשורי, אויף א סטענד, און אויב מען טרעפט אז ס'איז אמת, דעמאלטס האלט ער אים מיין געבן נאך מער ווי ער האט געוואלט ביז יעצט, ביז יעצט האט ער אים געוואלט געבן נאר זיבעצן יאר, אזויפיל קומט זיך אים, און אויף דעם האט מען זיך געהאנדלט, ער וועט אים נאך געבן נאך מער. דאס הייסט אז דו ביסט יא א מפיץ און א מרביץ תורה, ווי קומסטו צו וואוינען מיט א אשת איש? ס'איז דא איין פרוי וואס זי זאגט אז זי האט געהאט שלום בית פראבלעמען, ער האט איר צוגעהאלפן, איז א חלק פון די העלפן געווען אז ער האט אריינגעשטעלט ביי איר אין בעדרום א ווידיאו? און ס'איז דא אויף דעי ווידיאו ווי ער האט מיט איר אויך געוואוינט ביי איר אין בעדרום, זי האט פארגעסן אז ער געט איר נאר העלפ נישט סעקס, עניוועי ס'איז נישט וויכטיג יעצט, למעשה דעיס איז א מורא'דיגע פראבלעם, איך האב ענק אויך געזאגט איך בין אמאל געווען ביי פייוויש מענדלאוויטש אין בארדיטשוב און דארט האט מען געהאט אריינגעלייגט ווידיאו צו כאפן פון די מיידלעך און ס'איז געוען א חורבן, איך האב געברענגט פון קיעוו האב איך געברענגט א ארגענעזעישן וואס זיי קענען דאס טשעקן און מ'האט עס געמוזט פאררעכטן ווייל. דאכט זיך מיר אז פייוויש האט געגנבעט געלט פון די אמעריקען גאווערמענט אויכעט אז ער האט דארטן חינוך איך ווייס איך קען מיך נישט אויס איינער זאגט מיר פונקט פאר צוויי וואכן צוריק כהאב ווידער געהאט פייוויש'ן אויפן האטליין זאגט ער מיר זיינע קינדער שעמען זיך און זיי האבן געזאגט לאמיר אונטערברענגען נחומ'ן ער האט זיך געדרייט זיך ביי אונז אין מוסד מיט א מעשה א בוידעם לאמיר אפאר מיידלעך זאגט פייוויש האסט שוין דאס פאבירט צו טוהן צען יאר צוריק סאיז נישט געגאנגען די מיידלעך זאגן ער האט אפילו נישט געקוקט זייער וועג כבין געווען אמאל א גאנצע נאכט מיט א מיידל זי האט געדארפט האבן אן אפערעישן

זאגט פייוויש יעצט פאר איינער פון זיינע קינדער, אזוי האט מיר איינער נאכגעזאגט, הער אויס, דאס אז זיין תפילין איז געפארקט דארטן ביי יצחק שטערן אין סאטמאר, דאס קען מען זיך חרפ'ן, אבער די אנדערע זאכן מיט די מיידלעך מיט מעשה'ס וואס מ'האט שוין געקענט, האב איך אינטעראגעיטעד אלע מיידלעך, זיי ווייסט אפילו זי האט נישט געהאט מיט זיי, סא דאס איז שוין געשטארבן. עניוועי דער פייוויש האט געהאט מיט אלעקס ראטה און זיי פלעגן דאס פארקויפן ס'איז געקומען איינער וואס ער איז געקומען פון לאנדן אויפפיקן די פיקטשערס ס'איז געווען א חזיר שטאל און ס'איז א גרויסע פראבלעם כ'בין נישט זיכער היינט אין אלע מיידל סקולס וואס ס'טוט זיך כ'בין נישט זיכער וואס ס'טוט זיך אין אלע פרויען מקווה'ס ביי אונז איך טענה מ'דארף האבן א סערטיפיקעט אז ס'איז געקומען א קאמפאני זיי האבן עס בודק געווען עניוועי דער פרוינדעל האט אונז אנגעטון גרויסע צרות מיט דעם וואס ער האט אריינגעלייגט א קעמערע ווייל ביז יעצט האבן אונז געקענט טוהן וואס מיר האמיר געדארפט וועגן סעיפטי פון קינדער, היינט איז געווארן א גאנצע מהפיכה, דער פרוינדעל האט זיך זיינע פראבלעמען, יעצט איז געווען ס'איז דא א שטאט אין ארץ ישראל ס'איז דארט דא חזירים און זיי גייען פון שטאט צו שטאט, ווען איך בין געווען דעמאלטס אין נחלאות האט מען עלף מלמדים איינגעזעצט, הונדערט צוואַנציק קינדער געגעבן טערעפי, דער צוועלפטער מלמד האט זיך געהאנגען ווייל ער האט נישט געפילט אז ער קען פעיסן די מוזיק, און די חברה האבן זיך יעצט אוועקגעריקט פון נחלאות ווייל איך האב דארט געזאגט דרשות, מען ווייסט צו וואטשן, צו רופן די פאליס, זיי האבן זיך געריקט דארטן ווי עובדיה יוסף ליגט, ס'הייסט סנהדריה המורחבת, וואס דארט טוט זיך אפ לעצטנס איז א שרעק, אינמיטן טאג מען כאפט אן קינדער מ'איז זיי מאנס, געפערליך. איז דער ראביי דארט הערט מיך אויס, יעדער הערט מיך אויס, ווער הערט נישט אויס? האט ער אריינגעלייגט א ווידיאו קעמערע אין די מענער מקווה, נו, די חזירים ווילן דאך דאס נישט, ווי מען זאגט טעיקינג וויט קלאוזד הענדס, זיי גייען זיי האבן אים איינגעווייקט און מען האט אים איינגעזעצט אז ער געלייגט א ווידיאו קעמערע אין די מענער מקווה, שוין, אונז גיימער זיך יעצט שלאגן, יעצט האמער נישט קיין פראבלעם מיט די לויערס, מען ווייסט וואס גייט פאר, און מען גייט זאגן אז דאס איז געווען אריינגעלייגט פאר א ווערי גוד פורפעס, נישט מען זאל זיצן און קוקן. איז במילא אז מיר האפן אז ס'וועט זיך אויססטרעיטענען. יעצט ווען דער פרוינדעל וואלט נישט אריינגעלייגט אין די פרויען מקווה און אביוזד דעם אידישן סיסטעם וואלט מען אונז נישט געהאט יעצט קיין פראבלעם מיט די מקווה.
איז דאס איז וואס דא געשעהט. אז מען וויינט נישט פון אנפאנג וויינט מען צום סוף. פרוינדעל דער חזיר איז געגאנגען האט אונטערגעברענגט אידישקייט אינדעם ס'האט אריינגעלייגט אין א פרויען מקווה א קעמערע און יעצט האמיר אונז אונזערע פראבלעמען. ווייל אונז דארפן זיך שלאגן. און די זעלבע אויך דא אין אמעריקע, אונז גיימער נישט צולאזן דאס, אונז ווילמער ענדערש מ'זאל נישט לאזן קיין קינדער אונטער אַכצן יאר גיין אין מקווה, ווי אז ס'זאל נישט זיין קיין קעמערעס. ס'מוז זיין קעמערעס, איך ווייס פון א מקווה, איך וויל נישט זאגן וועגן לאוסוטס, זיי האבן עס אריינגעלייגט, און יעדע וואך האט מען ארויסגעווארפן צוויי אדער דריי אינגעלייט, און זיי האבן געזאגט ניין נישט איך, מען האט געזאגט איין מינוט זעץ דיך אראפ, מען האט אים געוויזן ווער ער איז. האט ער געמוזט אוועק גיין. די די זאכן גייען זיך ענדיגן. אונז פארלאנג מיר יעצט פון די גאווערמענט, אונז וויל מיר האבן א פתרון, אונז וויל מיר האבן א אן עצה וואס מען זאל טוהן, די חזירים זענען אין מקווה און זיי שטיפן אריין אין די קינדער אין די מקווה, און אויף די ווידעא זעהט מען דאס, יעצט אז דו נעמסט דאס ארויס זענען מיר אונז אונטערגעבראכן, און אונז קען מיר עס נישט צולאזן מער, און ברוך השם יעדער ווייסט שוין וואס ס'גייט פאר, מ'קען שוין נישט זאגן עס געשעהט נישט, איטס נאט העפענינג ביי אס, הא? עניוועי, יעצט עט די ענד אוו די דעי ווי ס'זעהט זיך אויס וועט זיך אויסלאזן אז מ'מעג האבן א ווידיאו, און מסתם עט מען טרייען צו פייטן ס'זאל זיין ביי די פרויען אויך א ווידיאו, אונז וויל מיר ס'זאל זיין א ווידיאו, אונז קענען זיך אריינכאפן האדלאמס ביינאכט ווען די פרויען גייען אהיים, אמאל דארף מען צוריק גיין, אמאל איז א פרוי זי האט געטראפן א חציצה אינדערהיים, אונז האלט מיר נישט אז דאס איז די צניעות. אז מען זאל נישט זען ווי א פרוי גייט מיט א רויב אראפ אין די מקווה, נישט דארטן איז די צניעות, און אפשר טאמער די פרויען ווילן נישט קען מען מסכים זיין דאס ארויסצולאזן, אבער ווער ס'קומט אריין אין מקווה און ווער ס'גייט ארויס דארף מען זיכער האבן, און נאכדעם איז דא זאכן פאר אינשורענס פורפעסעס, כ'האב ענק געזאגט פאר צוויי וואכן צוריק, איז געווען א פאל ווי א פרוי זי האט עפילעפסי און זי איז סתם געפאלן ווייל די קוקערן געט נאר א קוק ביי די טבילה אריין, די האר איז אונטערן וואסער און שוין גייט זי אוועק. און די איבריגע אלע אנדערע זאכן איז נישט דא קיינער וואס איז אחראי אויף דעם, סאו אויב עטס ווילטס נישט אז די פרוי זאל קוקן וועגן צניעות וועט מיר אריינברענגען א לייף גארד זי וועט זיך אנטון א בעידינג סוט אז זאל קענען אריין גיין אין מקווה טאמער דארף מען, יעצט גייען מיר עס נישט לאזן אויף הפקר, בעת וואס מען האט געלעבט מיט אזא הפקרות ביז יעצט, כ'מיין איך זעה די אידישע טעכטער זיי האבן אזוי נישט קיין חוס אויף זייערע קינדער, זענען בלינד ווי א בעט, בליינד עז ע בעט, זיי ווילן אדורכגיין א גאס צווישן צוויי קארס געבן זיי א שטופ ארויס קודם דעם קערידזש טאמער א קאר פארט אריין און האקט עס אראפ חלילה איז עס עמעס געווען א ביטער אומגליק האט עס דער אייבישטער געמאכט און טאמער נישט איז דער מענטש מאכט א שארט סטאפ איז אלעס געלונגען. עס זעט זיך אויס אז קינדער היינט איז דא גענוג און גענוג און נאך אזוי אז מען האט נישט קיין שום רחמנות אויף זיי. סאו אנפארטשענעטלי, סאו טאמער האט זיך א פרוי דערטרענקען אין מקווה וועט מען זעהן צו די קוקערן איז דארט געווען צו די לייף גארד איז דארט געווען צו די לייף גארד לעידי איז דארט געווען. מען מוז קומען צו א קאנקלוזשען, כ'האב געזאגט זעצטס אראפ אלע אנשי ציבור, נישט רבנים, רבנים זאלן גיין אין דר'ערד אלע זאלן יורדו חיים שאולה, פארשטייט זיך די רבנים וואס האבן געשטערט אז מען זאל נישט קענען צו צוברעכן די חזירים, יעצט מען מוז מאכן א סיסטעם צו דעם, ס'איז אנדערש גייט עס נישט ארבעט. די פרוי איז אין דזשעפערדי, זי גייט דיר נישט זאגן וואסערא מין קראנקייטן זי האט, און אז זי האט הארץ ספעזמס צו אנדערע זאכן, זי גייט דיר נישט זאגן דאס אלעס וואס זי האט, ענד עט די ענד אוו די דעי, ווען זי וועט זיך דערטרענקען אין די מקווה וועט מען זאגן אה די מקווה איז שולדיג, ניין די מקווה איז גארנישט שולדיג, די מקווה איז א דומם, עניוועי, סאו יעצט שלאגן מיר זיך אין ארץ ישראל, איך האב געזאגט אז זיי ווילן קום איך אראפ, איך האב אין מיין טאש גענוג. גענוג באמבעס ארויסצולייגן וואס ס'גייט פאר אין מקוואות, און איך בין אויך א מקווה עקספערט מיטן אייבערשטנ'ס הילף, סאו אז מ'דארף קום איך טעסטיפייען אפילו אין כנסת, כנסת המינים, איי דאונט קעיר, און ס'מוז מיר האבן פראטעקשן די מקוואות, ווען נישט שפאר עס צו, ווער ברויך עס האבן? האב ענק שוין געזאגט ווען איך זאל זיין פרעזידענט פון יונייטעד סטעיטס די ערשטע זאך נעם איך אלע עף סיקסטינס און איך פאר אריין אין מענער מקוואות, דעסטרוי דעם. ס'נישטא נאך א אינוואלושען וואס מ'קען טוהן סעקס מיט קינדער אזוי ווי ביי אידן, פארוואס? ווייל אונז האמער א מקווה, דאס האט אונז געלייגט אין דר'ערד אז ווען מ'וויל טוהן מיט א מיינער זאכן וואס מ'טאר נישט טוהן, דעמאלטס דארף מען אים אראפציען די הויזן און מ'דארף האבן א פלאץ ווי עס צו טוהן, מ'דארף האבן אדער צי איך אים אראפ די הויזן אין א שטוב אדער אין א קאר אדער אין א גארטן, דאס איז אלעס פלעצער ווי מ'קען אים כאפן. ביי אונז, דאס קינד קומט מיט אראפגעצויגענע הויזן און אלעס קומט רעדי. אז מען זאל מאכן נישט קיין זכר, איז במילא דארף מען דאס אלעס צושפארן. יעצט איך וויל נאכאמאל עמפעסייז, מענטשן זאגן כ'האב געזאגט מען זאל מאכן קאפיס פיקטשערס פון פרויען מקוואות, כ'וויל ענק זאגן ס'איז זייער גוט אז מען טוט עס מאכן, ווייל דעמאלטס גייט געשען א מורא'דיגע זאך, ס'גייט געשען א מורא'דיגע אינשורענס זאך, כ'וועל ענק מסביר זיין וואס איך מיין, יעצט איז געשטארבן א פרוי, איז זי צאמגעפאלן. האט געהאט אפילעפסי. יעצט שטעלט זיך א פראגע וועמענס שולד איז עס? איז עס די פרוי'ס שולד אבער די קוקערן? יעצט אמת די קוקערן דארף דארט שטיין ביז די פרוי קומט ארויף. ס'דא פילע פלעצער וואס ס'שטייט אז א פרוי זאל נישט באגעגען א דבר טמא, איז די אידישע טאכטער געט איר אפילו די הענט, כאפט איר אן די הענט און זי זאגט איר טהורה. נאכדעם אפילו זי באגעגנט א דבר טמא אין די גאס האט זי שוין באגעגנט א אידישע טאכטער, און אויכעט ווי זי כאפט איר אן די הענט אז טאמער טרעפט זי נאכדעם א חציצה זאל מען תולה זיין דעם וואס די פרוי האט איר אנגעכאפט די הענט, ס'הייסט. איז למעשה ווען די פרוי קומט ארויס איז זי אנגעטון מיט אזא חלוק מיט אזא לאנגן אדער א גרויסן ליילעך. אדער אזא ראוב, סאו עס איז רילי נישט קיין פראבלעם אלס צניעות, נאר וואס די אלע מאדערענע זאכן ווילן אונז אונטערברענגען, איז דארף מען זען וויפיל מען קען מוותר זיין און וויפיל נישט. יעצט דא, די פרוי שרייט די קוקערן אז זי איז דארט געווען בשעת יענע איז צאמגעפאלן און אריינגעפאלן אין וואסער, לאידך גיסא איז דא כמה ראיות אז ס'איז שקר. ס'איז דא ראיות אז ס'איז דא נאך א פרוי וואס זי האט געווארט אראפצוגיין און די פרוי האט איר געזאגט יענע נאכנישט ארויסגעקומען. סאו אויב דו ביסט דארט געווען האסטו דאך געזען אז יענע איז געשטארבן און דערטרונקען. סאו למעשה איט דאזענט מעיק סענס. ס'איז דא אזא זאך וואס דאס הייסט לאוסוט. היינט אז דו טוסט איינעם א טובה נעמסטו אים אין דיין קאר געסט אים א רייד און מאכט אן עקסידענט קודם פינף מיליאן דאלער א לאוסוט דו דארפסט פייטן מיט לויערס מען דארף גארנישט ווייל ער איז דאך דער וואס מ'האט אים צוקלאפט. און די זעלבע איז א מקווה. די מקווה'ס האבן כמעט קיינע נישט געהעריג אינשורענס. ווייל מען געט נישט איין אז ס'איז א מקווה, מען געט נישט איין ס'איז א ספא, און מען געט נישט איין די אלע זאכן. יעדער מאכט זיך א מקווה און ער זאגט אה ס'איז גארנישט. און מען רעדט נישט פון מענער מקווה, אפילו פרוי מקווה'ס. איך האב געהאט צענליגע מקווה'ס כ'האב נישט געוואלט בויען, ווייל דער רב האט נישט געוואלט איינגעבן די ליגעל דעפינישן אז דארטן גייט מען זיך קענען אויסגליטשן, דאס דארף קאסטן אינשורענס כאטש אפאר הונדערט טויזענט דאלער א יאר, און אז איינער האט געהארגעט וועם וועט מען נעמען די סיקריטן, גיי לויף אים נאך, ער גייט בארקעאוס, בארקעאוס, איינער זאל מען לייב מעגן, נאר קיינער טאר נישט גיין. בארקוס, רייט. עניוועי, ס'דא אין קדושת לוי, אנפאנג בראשית, זאגט ער וואס הייסט אמת מארץ תצמח? זאגט ער א מענטש אפילו ווען ער זאגט א ליגנט, טרויט ער זיך נישט צו זאגן א בלעק ליי, נאר א גרעי עריע ליי. היינט איז אנדערש, היינט קען זיך אויפשטעלן א בעל קורא יום כיפור און ליינען ואת זכר לא תשכב משכבי אשה, ווען ער אליין קען טוהן ערב יום כיפור און מוצאי יום כיפור די זעלבע. מ'דערציילט אמאל איז צוזאמגעפאלן. מען האט געמאכט הגבה ביים מהר"ל פון פראג, איז אראפגעפאלן די ספר תורה ביז אויף דער ערד, ער איז קונה געווען הגבה. בקיצור, דער מהר"ל האט זיך גע'חלומ'ט מוצאי יום כיפור עפעס אותיות ער האט נישט געקענט צוזאמשטעלן, און דער גולם האט עס אים צוזאמגעשטעלט, און דארט איז געשטאנען אז מען טאר נישט וואוינען מיט אן אשת איש. על כל פנים האט אים דער מהר"ל אהערגענומען, האט ער מודה געווען אז ער איז פארכאפט אין דעם, אבער אזוי איז ער געווען ער האט. געקויפט הגבה ביי יום כיפור, ביי מנחה, דעם וואס מ'ליינט ואת זכר לא תשכב משכבי אשה תועבה, די אלע פסוקים, א מחיה וואס דא גייט פאר, היינט שעמט מען זיך נישט צו זאגן א בלעק ליי, היינט זאל מען ליידער קענען זיצן אין קאורט, אבער ארויסשיקן צעטלעך אז ווער ס'גייט אין קאורט וועט מען ארויסווארפן די קינדער פון תלמוד תורה, און וועגן דעם זענען אזויפיל קינדער אפגעפארן, דער עולם האלט אז רעלידזשן היינט איז נישט מער ווי א מאוטיוועישן פאר חברה וואס זיי זיצן אויף גרויסע בענקלעך זאלן קענען טעראריזירן דעם עולם. און דאס איז א מורא'דיגער אומגליק אז מ'האט דאס דערלעבט. כ'האב דא אן אפארטמענט, כ'וויל עס ארויספארדינגען, זאג איך יעדן זאל וויסן, שרייב אונטער, איך האב נישט קיין אינשורענס פאר א טערד פארטי, דו דארפסט האבן אינשורענס פאר דיינע סחורה, פאר דיינע זאכן, און אז דו גליטשסט דיך אויס, און ס'געשעט דיר עפעס מוזטו האבן אינשורענס. איינער זאגט, נע, איך ברויך נישט. זאג איך אים, דו ברויכסט נישט, אבער איך וועל דיר עס נישט פארדינגען אן דעם, ווייל ווען ס'וועט קומען צו סוען, וועסטו זיין דער ערשטער וואס גייסט סוען. און א צווייטער זאגט, ניין, איך וועל דיך נישט סוען, זאג איך אים, דאס. זאג פאר די מרינס, און איינער זאגט יא איך וויל מאכן אינשורענס איז דאך פאר דיר אויך גוט, די זעלבע אויב דו שיקסט דיין ווייב אין א מקווה, דו ווייסט ווי סעיף די מקווה איז, איז געווען יעצט א מקווה אידענע האט געלאזט די מקווה ביי עקסידענט מאכן צו הייס, און די ערשטע פרוי האט זיך אפגעבריט מען האט זי אריינגעפירט אין שפיטאל. וויזשניץ האט אמאל איבערגעבויעט די מקווה אין ווילימסבורג, האבן זיי נישט גענומען פראפעשענעל העלפ האט מען אראפגעלייגט גלאנצעדיגע טיילס אויף די פלאר, דער ערשטער איד וואס איז געגאנגען אין די מקווה איז געווען איינער מערמאנשטיין, זיך געגעבן א גליטש אויס און צובראכן, געבליבן א קריפל פאר די רעסט אף היז לייף ביז ער איז געשטארבן. דו ווייסט ווי סעיף די מקווה איז? דו ווייסט צו ס'האט עס געמאכט איינער וואס ער האט לייסענס בכלל אויף צו מאכן מקווה'ס? דו ווייסט גארנישט. און נאכדעם גייט זיך אויסלאזן אז דיין פרוי וועט בלייבן א קריפל פאר די רעסט אף הער לייף. צו וועסט יא מאכן געלט צו נישט דעטס עקסטרע, אבער זי וועט נאך בלייבן א קריפל. סא לאמיר אנהייבן צו לעבן ווי נארמאלע מענטשן, און מ'דארף נעמען. איינער וואס פארשטייט צו סעיפטי זאל דורך קוקן די מקווה'ס, ס'איז דא אזעלכע ספעשל קאמפאניס און זיי זאלן זאגן ווי ס'איז דא א פראבלעם און ווי מען קען גיין ראנג און פארטיג. איך בין געווען אמאל אין ענגלאנד אין א מקווה, כ'האב געזען ס'איז געווען שמוציג די וואסער, זאג איך יענעם דו ביסט משוגע? זאגט ער ניין די גאווערמענט קומט נישט אריין, זאג איך אים דיין פראבלעם איז די גאווערמענט און ווען א פרוי וועט קעטשן באצילן פון איין פרוי צו די צווייטע וועסטו זיין צופרידן. געווען א דאקטער האט מיר געשריבן א בריוו אז ס'איז דא די וואס זיי האבן. די לענזעס, זיי ברענגען נישט מיט אז זאלן קענען אריינלייגן די לענזעס, נוצט יעדער איינער פון די מקווה, און אזוי איינער האט געכאפט אינפעקשאנס פון אנדערן, און ס'איז דא פרויען וואס זענען שיער בלינד געווארן, איך קען א פרוי וואס האט זיך געשלאגן מיט די לעצטע כוחות אז זי זאל נישט ווערן בלינד אויף אייביג, האב איך געשריבן א בריוו פאר אלע מקווה'ס כ'האב אים געבעטן ער זאל עס שרייבן, ער איז א דאקטער. דזשאסט ביקאוז די פרוי איז נאאיוו און זי איז א וואוילע פרוי און זי וויל גיין אין מקווה מיינט נישט אז איר דארפט איר נעמען פאר א רייד און איר דארפט איר אביוזן און איר דארפט איר געבן נישט קיין כשר'ע מקווה און נישט קיין מקווה וואס איז סעיף און אזוי ווייטער. סא יעצט לאמיר גיין ווייטער.
ס'דא דער גארליצער רבי דער וואס איז א שותף דארטן מיט דעם טייטלבוים ירמי' טייטלבוים וועל איך פארציילן א מעשה ס'איז געווען מיט אפאר יאר צוריק. האט מען געארבעט מיט א דעטעקטיוו, מען האט געוואלט דערגיין אסאך זאכן וואס ס'גייט פאר, איינע פון די זאכן איז געווען אז דער גארליצער האט אן אייגן קינד וואס ער איז ער האט גרויסע צרות, פארוואס ווייל ער האט געזאגט פארן דעטעקטיוו אז אין מיין טאטנ'ס מקווה האט מען מיך מאלעסטעד. זאגט ער אים מיינסטו ערנסט? זאגט ער וואס רעדסטו מיין טאטעס מקווה איז די בתי זונות פאר גאנץ בארא פארק סאיז דארט דא איינער א חזר א ארטער סאמעט און דארטן פלעגט קומען ברוך מרדכי סאיז געווען די גרעסטע חזרישסטע מקווה מיר האט דערציילט איינער וואס ער גייט אין גארליצער מקווה ער האט געזען ווי עפעס א בחור קומט ער לייגט עפעס אריין אין גארביטש און אנגעקומען אן אנדערע בחור סאיז אים געווען זייער אויפפאלנד. איז ער צוגעגאנגען צו דעם בחור האט ער געזעהן אז ער האט א פלעיבוי מעגעזין מיטגעברענגט אין די מקווה און דאס האט געווארן סאליסיטעד פון איינעם צום צווייטן דארט האט מען זיך געמאכט הוצאת זרע דארט האט מען געמאכט משכב זכר דאס איז געווען די גאנצע קריאה וואס מען האט געליינט אין פרשת אמור דאס איז געווען דארטן פארגעגאנגען און דער גארליצער האט עס געוויסט נאר ער האט געזאגט ליסן איי ניד די מאני. דער גארליצער איז אזא שייגעץ א לאו לייף, קודם האט ער אראפגעגנבעט כולל אמעריקע זייער אסאך געלט, מען האט אים ארויסגעווארפן, צו ס'איז אים גוט געגאנגען, איז געווען איינער וואס איז געווען אינוואלווד דעמאלטס אין דעם קעיס, האט דעמאלטס איז ער געקומען זיך באקלאגן אז די ישיבה די תלמוד תורה וויל ארויסווארפן זיינע קינדער דעם גארליצער'ס קינדער יענער איז געווען נאיוו און סטופיד האט ער זיך אריינגעלייגט אין די פאלמוד תורה בקיצור האט תלמוד תורה געזאגט ער איז שולדיג דרײַ טויזנט דאלער האט מען אים געזאגט באצאל ווען ער וויל אריינעמען די קינדער. קיצור ער האט נישט געוואלט באצאלן אויך א עכברא דשכיב אדינרי האט ער געזאגט ניין ברענג מיר א בעסערע דיעל בקיצור יענער איז צוריק געקומען פֿופֿצן הונדערט דאלער זאגט ער פֿופֿצן הונדערט דאלער אזוי פיל זאגט ער איך פארשטיי נישט מען האט דיר דאך פֿופֿציק פראצענט מוחל געווען און פֿופֿציק פראצענט זאגט מען דיר זאלסט באצאלן דאס איז אזוי פיל זאגט ער ניין דאס איז נישט קיין גוטע דיעל. ענדליך די קינדער האט מען ארויסגעווארפן, שטעל דיר פאר דער ממזר מ'זאל ארויסווארפן די קינדער אבי ער זאל נישט צאלן קיין געלט, בקיצור נאכדעם זאגט ער פאר דעם מענטש וואס ער האט פארמיטלט זאגט ער אים אזוי הער אויס איך בין אן ארעמאן איך האב נישט קיין פופצן הונדערט דאלער כ'האב א מחותן ס'איז דאך זיין אייניקלעך אויכעט גיי צו אים און זאג אים ער זאל זיי געבן צושטייער, גייט ער צום מחותן זיינעם און ער זאגט אים. זאגט דער מחותן. איך האב דאך גענומען דעם משוגענעם גארליצער נאר ווייל ער האט אפאר טאלער, ווען נישט וואלט איך אים דאך נישט אנגעטאטשט, יעצט זאל איך נאך זיין דער וואס איך זאל אים אויסלייגן נאך די חתונה געלט פאר די אייניקלעך? נאו וועי! און אזוי האט זיך עס געדרייט און געקייקלט און געקייקלט. ער האט, ער דארף נישט באצאלן שכר לימוד, זאל אן אנדערער פראבירן דאס צו טון וואס מען טוט מיט. און ער איז א מולטי מיליאנער און ער האט ריעל עסטעיט, איך האב אמאל געזאגט פאר די הנהלה, עס איז געזעסן דארט איינער קליינמאן, בקיצור האט ער מיר געזאגט עפעס מ'האט זיך ארומגעקריגט אזויפיל צאלן אזויפיל צאלן סא בקיצור געב איך אים א זאג דו ווייסט אונז זעמער נישט קיין ארעמע לייט קיין איינער און ער האט מיר געוויזן אז ער צאלט גארנישט ער איז א רעביש קינד ער קומט וואינען דא זאגט ער ווער איז ער כ'זאל אים ווייזן ווער דאס איז און ער מאכט זיכער אז ער הייסט אים באצאלן אדער ווארפט ארויס זיינע קינדער זאג איך הער אויס דיר צאלט מען דאך איך ווייס זעכציג זיבעציג פראצענט פון יעדן דאלער וואס דו קאלעקטסט און פארוואס זאל איך דיר העלפן דו פארשטייסט וואס דא גייט פאר. איז דער גארליצער ווייסט אז ער האט אן אייניקל וואס מ'האט אים אויך מאלעסטעט, אויסער זיין זון וואס מ'האט זיין זון מאלעסטעט אין זיין מקווה, ער'ט עס געזאגט, ס'איז געשריבן ביי די גאווערמענט איז עס איינגעגעבן, און ער האט א פראבלעם אז מ'זאל לאזן דעם משה אלי' טייטלבוים זאל מען לאזן פריי, פארוואס? ווייל ער האט פארקויפט אביסל ריעל עסטעיט פארן ווינער רב. ס'איז א חוצפה, כ'ווייס די וועלט קען נישט. מענטשן קאלן מיך אפ ווינער רב האט דיך טאקע געלאזט רופן און דאס געזאגט די וועלט פארשטייט עס נישט און ער האט א דעת תורה יעדער לאכט יעדער קאלט אפ דו האסט געזאגט זייער גוט דער נודע ביהודה האט זיך געמוזט פלאגן וואכן מברר צו זיין א זאך און נאכאמאל געקומען זיינע תלמידים האבן זיך מיט אים צוריק ארום געשלאגן האט ער געמוזט נאכאמאל מברר זיין היינט יעדער רב איך האב דעת תורה וואו האבן זיי זיך ביליג געמאכט די רבנים. סאו דאס איז געווען די מעשה מיטן גארליצער רב, דער גארליצער רב האט נישט אויסגעגעבן פאר זיינע אייגענע קינדער, און ער בא'גנב'עט די גאנצע שטאט, און נאכדעם וועט ער נאך לויפן צום ווינער רב אז אזוי ווי ער האט פארקויפט ביליגער אפאר דירות זאל מען מאכן זיכער אז מען נעמט אראפ דעם טייטלבוים וואס ער איז אנטלאפן אויף ארץ ישראל, משה אלי' טייטלבוים. אה וואסער א דזשאוק זענען דאס? עניוועי, דאס איז נאכנישט פערטיג די מעשה, די מעשה ציעט זיך ווייטער, דעמאלטס ווען ס'איז געשען די מעשה מ'האט איינגעזעצט ברוך מרדכי'ן איז געקומען טעלעפאן קאלס פון ארץ ישראל און די צענליגע אלע בעלזע בחורים פון ישיבה קטנה האבן געזאגט זיי זענען געווען וויקטעמס פון ברוך מרדכי'ן און ביי גארליצער אין מקווה ווייל דארטן איז עס לעבן איין און פֿערציק דארט איז געווען די ישיבה קטנה פון בעלז עד כדי כך איך גיי ענק זאגן א נאמען כהאב יעדן אין בוידעם נעמט'ס גאנס און שיסט משה וואלף קליין, דער גאבא פונעם בעלזער איז א מחותן מיט קליין פון די אייזקרים. דער קליין פון די אייזקרים האט געהאט עפעס גאר א חשוב'ן געלונגענעם בחור. ער איז געוואקסן ממש, מען האט געוואוסט ער גייט ווערן דער נודע ביהודה, גייט ווערן זיינס א א תלמיד. דער סוף האט ער אנגעהויבן אזוי ווי אייזקרים הרים כדונג נמסו, ס'האט אנגעהויבן אויפצולאזן די אייזקרים. שפעטער האט מען גענומען פאר'ם א פרייוועט מענטש ער זאל מיט'ם רעדן און לערנען מיט'ם. האט ער אים געזאגט ער איז א וויקטעם פון ארטער סאמעט ווי ביים גארליצער אין די מקווה, און דאס אלעס וואס איך זאג זאג איך מיט נעמען מען זאל נישט קענען זאגן כ'האב נישט געמיינט כ'האב נישט יענעם געמיינט איך ווייס וועם איך מיין. און איך בין רעספאנסיבל פאר די אלע וויקטעמס וואס זיי האבן מיר געזאגט וואס מ'האט זיי דארטן מטמא געווען. איז למעשה איך האב דעמאלטס מיטגעהאלטן א טעריבל פרשה. ווען מ'האט געוואלט איינזעצן ארטער סאמעט. איך געדענק אלע דעם גרויסן אינוועסטיגעישן וואס מען האט אריינגעלייגט, די גאווערמענט האט אין דעם אריינגעלייגט, און ער האט געהאט מזל ער האט זיך ארויסגעדרייט ווייל די וויקטימס האבן נישט געוואלט קומען פאראויס, קען זיין ער האט זיי באצאלט. און דעמאלטס האט מיר די דעטעקטיוו געזאגט איך וויל כאפן דעם פאטאגרעפער פרידמאן, ווייל אויף דעם פרידמאן האט ער געהאט מער וויפיל אויף ברוך מאטצען און ארטער סאמעט, נישט אינאיינעם נאר אויף יעדן עקסטער האט ער געהאט מער קעיסעס. איך וויל ענק זאגן די חזירים עטס זענטס אזוי לאקי, איך וויל ענק עפעס זאגן, עטס ווייסט נישט ווי לאקי עטס זענטס, ווייל ווען וועלט וואלט געווען וועלט, און ס'וואלט נישט געווען א רעזיסטענס כח פון די אלע קהילות פון סאטמאר פון אגודה פון די אלע דרעטליגערס, וואלטן געווען כאטש צען חברה וואלטן געזעסן הונדערט און פופציג יאר אין תפיסה. ס'איז אנבעליוועבל וואס דא איז פארגעגאנגען. און נאכדעם איז דער בעלזער בחור געפארן אויף בעלז און ער האט דאך שוין געוואוסט וואס דאס הייסט זנות מיט סעקס מיט די אלע זאכן האט ער עס אויסגעטרייט אויף אן אנדער און נאכדעם איז יענקל פירער אויך אריינגעקומען אין פיקטשער און ס'איז געווארן אזא חאזעריי אז איך וויל ענק זאגן צו נעמען א בעלזער בחור איז ממש א סכנה קוקטס א בחור האט זיך געהאנגען אין טוילעט יו'ל נעווער נאו ווער ס'האט עהם מאלעסטעד יו וויל נעווער נאו ס'איז אנבעליוועבל. סאו דעמאלטס ווען מ'האט געהאנדלט וועגן די שכר לימוד, איז מיט אים מיטן גארליצער איז מען שוין דורכגעקומען די מכשפה, די רשעטע, די קלאפטע, די קעלעפטע איז געווען די גארליצע רעבעצן, זי האט געזאגט ניין ניין, יענער איז נעבעך געקומען קלאפן אין די טיר ער האט א נייע פראפאוזעל האט זי געזאגט מ'קומט דא נאר מיט אן אפוינטמענט. זאגט ער אדרבה געב מיר אן אפוינטמענט, מיין מאן איז יעצט אוועק געפארן דארט און דא דארט, אזא מכשפה, איך זאג אייך די מכשפה לא תחיה פון די תורה איז נאכנישט די מכשפה, און זי איז ביזי מען זאל יא באצאלן שכר לימוד נישט באצאלן, און זי מיטן גארליצער פירן א גאנצע מערכה קעגן איר אייניקל און קעגן איר זון, בשעת ווען איינער פון אירע זין איז געווארן מאלעסטעט ביי אים אין די מקווה, איך האלט אז דער זון זאל סוען דעם טאטן. ער זאל אים אויסטוהן די הויזן, די אלע געגנבעטע געלטער. און נאכדעם דער גארליצער האט דאך געזעהן ער פארט נישט גוט, האט מיר דערציילט איינער פון זיינע קינדער אז ער האט אריינגעלייגט א הידען קעמערע, זאג איך אים דו מיינסט דיין טאטע האט עס אריינגעלייגט ווייל ער פארט נישט גוט, ער האט עס אריינגעלייגט ווייל ער זאל קענען וואטשן וואס דארט גייט פאר, דעטס אלל, ביי מיר איז ער א פריק אזוי ווי יעדער, אז ער האט עס אלעס צוגעלאזט. איך וויל בכלל דערציילן סיפורי צדיקים וואס כ'האב מיך יעצט דערמאנט, ערב יום כיפור,

דער ווינער רב האט געטוהן דאס גרעסטע בהמישקייט, אויסער דעם ס'איז א שייגעצקייט, א בהמישקייט, נעמסט נחום ראזענבערג, א מענטש וואס ס'עסט פאטעטא לאטקעס, כרעמדזלעך, שטאטס מצה ווייל ער האט נישט ווי צו קויפן, ער האט נישט ווי צו דאווענען, ער איז אן אבל נאך זיין מאמען און ער האט נישט ווי צו זאגן א קדיש, דו נעמסט אזא מענטש און דו רופסט אים אראפ און דו זאגסט אים אז איך וויל אז דו זאלסט אראפנעמען משה אלי' טייטלבוים, און אזוי הייס איך, איך כ'האב, איך פארשטיי אינגאנצן נישט וואס דא איז געשעהן, כ'האב אים געפרעגט, ווינער רב איר ווייסט איך האב נישט ווי צו דאווענען? איר ווייסט כ'האב נישט ווי צו זאגן קדיש נאך א מאמע? איך בין בתוך יוד בית חודש, איר ווייסט איך האב נישט געהאט אפילו ביי די שלושים ווי צו זאגן די גאנצע דרייסיג טאג? ער ווייסט עס נישט, סאו איך וועל וועיק אפ, איר ווייסט אז איר זענט אין גלות ביי די סיקריקן און איך לאך פון אייך, ביי מיר זענט איר די ביליגסטע מענטש וואס איז דא, איר גייט מיך רופן? און קאלט מיך נאך צוויי טאג שפעטער, איך האב דאך אייך געזאגט איר זאלט אראפנעמען משה אלי'ן, איך הער זאגן ער איז נאך אויפן האטליין, איך האב געזאגט ער וועט נאך זיין א לאנגע צייט, ביז ווילאנג מ'עט אים אויפפיקן, אזוי ווי מען גייט יעצט אויפפיקן די לייפער, די מלכה לייפער גייט מען אויפפיקן פון ארץ ישראל און טראגן אויף אוסטראליע, אזוי גייט מען אים אויכעט אהיימברענגען דא, און מען גייט די אלע וואס האבן אים געהאלפן צו עסקעיפן שטעלן אויפן צימבל. נאר איך מיין ער האט שוין די מעסעדזש ווייל ער לויפט שוין נישט ארום צו די בעל מקובלים, ער פראבירט שוין נישט אז זיי זאלן מיך קאלן, ווי איך האב יעדן געזאגט, דער ראש ישיבה האט איין מעלה ער שטייט גוט און ער זאגט אז ס'איז ליידער אמת, און מיט דעם ער וועט נישט קענען מלחמה האלטן, דאס איז נישט קיין ווינער רב טייפ וואס מען גייט אריין און מען זאגט אים. רופט נחום ראזענבערג. כ'בין נישט משיג די חוצפה און די דיגרעישאן וואס. וואס דער ווינער רב האט מיט מיר געטוהן? וואס האט ער געמיינט? וואס האט ער געמיינט? אז ער העט מיך רופן און איך וועל שוין זאגן יא, איך בין מסכים? איך פארשטיי נישט. און וואס גייט זיין מיט די אלע קינדער אלה הצאן מה חטאו? ווער העט פאר זיי זיך אננעמען? ווייל איר ווילט אזוי? איך האב נישט געוואלט אייך זאגן דעמאלטס אין פנים, איך האב אייך געזאגט אז איר ווייסט אז די וועלט שטייט היינט מער קלינער, זאגט איר יא, זאג איך דאס איז אלץ ווייל איך האב אייך נישט געפאלגט, איך האב נישט צוגעשפארט דעם האטליין, איך האב אייך נישט געוואלט זאגן. איר האט דאך מיך ארויסגעווארפן פון די שול אויף בעדפארד קארנער קליימער איך האב דאך דארט געדאווענט מ'איז געקומען מיט גרויסע דאגיס מיך ארויסצוווארפן סא איך בין אייך עפעס שילדיג פאר דעם? וואט א דזשאוק וואס דא גייט פאר און די רבנים לאזן זיך? בהמות וואס איר זענט נישט רבנים שטאטס איר האט געשיקט די גרויסע דאגיס אונז ארויסווארפן איר האט געקענט קומען דארט? כ'ווייס נישט ווער ס'איז א גרעסערע כלב, צי דער הונט, צי איר. איך האב בר דעת, איך דארף זאגן די שקצים, לאזטס מיך אפ, איך בין א איד א מיליאנער, איך קויף מיר פאר די קינדער און די אייניקלעך הייזער מיט אלעם, איך רייס אויס יעדע פרוטה פון די קהילה פון ווין, לאזטס מיך ארויס, איך לאך פון ענק. אנבעליוועבל. יעצט די רבנים האבן יעצט אונטערגעשריבן א בריוו וועגן די דירות אז. קיינער זאל נישט פארדינגען און פארקויפן, נאר ס'זאל גיין דורך זיי מיט די אלע זאכן. דו ווילסט שוין ווידער רייטן אויפן עולם? איך וויל זאגן דעם עולם קלאר, איך ארבעט דאס יאר, כ'האב ענק געזאגט אז דער עולם זאל זיך צומופן, עטליכע האבן זיך שוין געמופט. ס'נעמט צייט. ס'אזוי ווי די מלחמה קעגן פעדאפיילס, ס'נעמט צייט. כ'וויל ענק זאגן, קיין שום רב איז נישט באלעבאס אויף דיר און אויף דיין פראפערטי און דו זאלסט עס פארקויפן פאר א גוי, זאלסט עס פארקויפן פאר א האומלעס, זאלסט עס פארקויפן פארן גרעסטן ביד, מיט די אלע שלחן ערוך וואס זיי ברענגען, מיט א שטאט, מיט א בית דין, דאס איז ווען ס'איז געווען א געהעריגע שטאט, מיט א געהעריגן בית דין, וואס דו האסט געהאט צו זאגן א מיינונג, און נאך דרייסיג טאג האט מען דיר געגעבן, טאמער האסט נישט געהאט קיין מצות, און אזוי ווייטער, ס'איז דא זאכן וואס א שטאט איז מחייב די מענטשן, און וואס די מענטשן זענען מחייב די שטאט, דאס איז קיינמאל דא נישט געווען, איך וויל פרעגן יעדן איינעם, ס'האט זיך איינער געזארגט אז דער עולם האט נישט געהאט צו עסן אויף פסח, קיינער האט זיך נישט געזארגט, דאס וואס לאופער ברענגט ער אביסל צו עסן ווייל ס'איז דא אזא. ארגענעזעישן וואס מען זאל נישט זיין הונגעריג, זיי געבן דאס, און זיין טאטע האט עס אנגעהויבן געשנארט ניקלס און דיימס, איז ער היינט א הירא אז ער געבט, פארדעם נעמט ער זיך אויס אז דו מוזט עסן זלמן לייב'ס פלייש אויכעט די נבילה טריפה, און ער געבט אויך נאר פאר וועם ער וויל, און דו מוזט אויך האבן א קעדעלעק זאלסט עס קענען גיין אויפפיקן, אבער איינער זארגט זיך פאר דיר? דאס איז א ביזנעס ביי אים, ער שנארט אויף דעם, איטס א ביזנעס. די בעסטע ראיה האסטו קיינער זארגט זיך נישט פאר קיינעם אז איך דארף עסן כרעמזלעך שטאטס מצות און איך האב געלט צו באצאלן מ'טאר מיר נאר נישט פארקויפן ווייל אַכט און דרײַסיק אויסגעפרעסענע חזירים האבן בייגעפאלן אז איך טאר נישט זיין אין די שטאט. ווער זענען זיי? אפשר בין איך דא עלטער פון זיי? זענען אנגעקומען דארט א פאר צו צולאזטע פערד, סאטמארע חיות און יעדן ארויסגעווארפן. איך זאג נאכאמאל פארן עולם. קלאר און דייטליך, דאס איז א פסק הלכה וואס דאס איז יעדן מחייב, אז ס'קומט א גוי און ער וויל אפקויפן דאס הויז, און ער געט דיר מיט הונדערט דאללער מער ווי דער איד, פארקויף פארן גוי, דו דארפסט זיך נישט רעכענען מיט קיינעם און מיט די שכנים און מיט גארנישט, ווייל ס'האט זיך מיט דיר אויך קיינער נישט גערעכנט, און בעיסיקלי וואס די קהילה וויל דא טון איז אז זיי זאלן האבן ווי דאס הייסט א. בלאק וואוט, און ממילא און זיי קענען מיט יעדן טון וואס זיי ווילן, דעטס אלל איטס מעיד פאר, א בלאק וואוט, און איך וועל דיר ברענגען א ראיה אז ס'איז אזוי. גיי אינעם גויאישן מאנראו און קויף א הויז מיט א האלבן עיקער לאנד מיט ס'איז צוויי שטאקן, ס'האט פיר בעדרומס מיט א קאר געראדזש, צאלסטו הונדערט פֿערציק הונדערט פֿופֿציק טויזנט דאלער. אין מאנראו האסטו פיר קליינע בעדרומס, ווייסט איינער איז געקומען אמאל געדינגען א הויז פון יענעם, זאגט ער איך האב דא דריי צימער, זאגט ער איך זעה דאך נישט דא נאר איינס, זאגט ער איך האלט ביי לייגן דא באלד אזא פירהאנג, גייסטו האבן צוויי. און מ'אביוזט דעם עולם און די רבנים מאכן זיכער אז זיי האבן די פאוער זאלסט פארדינגען און פארקויפן פאר א גוי פאר א ניקל מער, א ניקל מער זאלסט עס אים פארקויפן און פארדינגען, לאך פון די רבנים, דעם גאנצן חורבן וואס אונז ליידן און וואס ריעל עסטעיט איז הויעך איז נישט וועגן די רבנים, ס'איז נישט וועגן די קהילות, ס'איז ווייל אין ברוקלין איז ארויף ריעל עסטעיט אונז וועמער במילא פאלן אויף די נאז. איך רעד יעצט מיט אסאך אינגעלייט, זיי האבן געהאט אלטע דירות, זיי האבן געהאט פֿופֿצן יאר טעקס עבעיטמענט, יעצט ווען ס'לאזט זיך אויס די פֿופֿצן יאר גייט קאסטן די טעקס צווישן אַכט און צען טויזנט דאלער אויף די אלטע דירות, און צוועלף דרייצן טויזנט אויף די נייע, סא איינער מוז דאך דאס באצאלן, סא אונז קען מען מער נישט עפארדן, געווען אמאל וואס בודאפעסט איז געווען די גרויסע אידישע שטאט, מ'האט געזען מ'קען נישט עפארדן האט מען געמופט אויף הוידו נאנאש מען האט געזען מען קען נישט אפארדן האט מען געמופט אויף מישקאלץ, מען האט געזען מען קען נישט אפארדן האט מען געמופט אויף אנדערע פלעצער, כלל ישראל האט אלץ געוואנדערט. מ'האט אונז ארויסגעווארפן פון ארץ ישראל ווייל מ'האמער געזינדיגט, האט מען אונז געשיקט אין גלות אריין. זעמער אנגעקומען אויף בבל, פון דארט האמער פענעטרעיטעט אין די גאנצע וועלט, ס'איז כמעט נישט דא א פלאץ אין די וועלט וואו ס'איז נישט דא קיין אידן, ווייל דער גוי האט חתונה אויף נישט צו האבן קינדער. אזוי ווי ס'שטייט דארטן, זיי האבן געהאט צוויי ווייבער, איינס לתשמיש, און איינס אויף צו האבן קינדער. זיי האבן חתונה פאר תענוגים. אונז האבן מיר חתונה ווייל אונז זעמיר א איד און אונז וויל מיר שטעלן אידישע דורות ווייל אזוי האט דער אייבישטער געהייסן ווייל מ'טאר נישט מוציא זיין זרע לבטלה. ממילא איז די אידן וועלן אייביג האבן דעם פראבלעם אז ס'ווערט שמאלער און ענגער און ענגער. ארץ ישראל ס'איז היינט דא שוין זעקס זיבן מיליאן מענטשן, זיי זאגן אליינס נאך צען יאר איז נישט דא מער קיין פלאץ אין מדינת ישראל. נישט זיין קיין פלאץ. מוזט גיין זוכן ערגעץ אנדערש, אמעריקע איז זייער גרויס, כ'האב אייך געזאגט טעקסעס איז א צענטל פון אמעריקע און ס'איז דריי פערטל ליידיג, איי אז סאטמאר וועט נישט האבן זייער פאוער וואוט, נו וועמער אזויפיל פארדינען אז מ'וועט נישט קענען זאגן אז די דזשענדער לאו איז מותר, און די אלע טשעפטערס וואן און טו מיט די אלע זאכן וואס זיי זינדיגן אויף אונזער נאמען, סאטמאר מיט אגודה מיט פאפא מיט אלע גרויסע, ווען זיי וועלן נישט האבן א בלאק וואוט וועט מען לאכן פון זיי, דערס נאטינג ראנג. סאו איך זאג נאכאמאל יעדן, זיי ווילן יעצט טרייען מעניפולירן, מ'האט צאמגעזעצט רבנים, מ'האט ארויסגעגעבן בריוון אז נאר די רבנים, און זיי שרייבן אזוי ווי די רבנים זכרונם לברכה האבן אמאל געשריבן, איך בין מסכים, נאר אין יענעם בריוו איז געשטאנען אז נחמן בראך'ס הויז קומט נישט אריין אין ווילימסבורג, און דארט מעג מען פארדינגען פאר גויים, און די ארטיסטן מעג מען אויכעט פארדינגען די גרויסע גרעטש בילדינג, פארוואס? אז זיי האבן באצאלט פאר די רבנים. איך געדענק נאך דער איד וואס האט געוואנט דעמאלטס גרעטש, געווען א מאדערענע איד געקומען וויינען צו רבי אברהם, רבי אברהם האט אים געשאלטענט, איך האב געזאגט רבי אברהם איך פארשטיי נישט, איך האב געזאגט איך ווארף מיך אונטער אלעס אונטער די רבנים איך וויל הערן וואס זיי ווילן, איז געקומען הערשל קליין און האט דארטן אנגעדרייט די טענענטס אז אונז ברויכן מיר זיי נישט, האט אים אבער רבי אברהם האט אים איבערגעבעטן וואס מען האט דא געטוהן מיט די רבנים, דער אייבערשטער האט אונז ארויסגעלאזן פון מצרים האט ער צוגעזאגט אברהם אבינו'ן אז איך וועל געבן זיי א רכוש גדול. און דער אייבערשטער האט אונז געגעבן אין ווילימסבורג א רכוש גדול הייזער וואס האבן געקאסט צוויי און דריי טויזענט דאלער איז היינט ווערט א מיליאן דאלער עובר לסוחר, כאפטס דאס געלט, באזעצטס ענק ערגעץ אנדערש, און טאמער קומט א גוי מיט א איד אינאיינעם און דער גוי געט א ניקל מער, געב עס פארן גוי, איטס יור פראפיט, קיינער קען דיך נישט אפשטעלן מיט פראפיט, איי וואס וועט זיין דאס דיך אונטערברענגען די בעדפארד גאס צו דאס אונטערברענגען די הופער גאס, ווען נחמן בראך וועט אוינען דארט א בילדינג, צו ווען איצעלע פימפ. און דארטן אין פלאשינג עווניו דער שייגעץ איצעלע פימפ אלע מאוויס די זונות דארטן טוט זיך שאפראנער רב נאך פאר ער האט אונטערגעשריבן דעם חרם האט מיר אמאל געזאגט ווען מען קען אונטערברענגען די מאוויס דארטן ווייל ער האט א תלמוד תורה לעבן דעם ווען מען קען דאס אונטערברענגען זאגט ער צו עולם הבא קיינער וויל נישט מיט דיר זיצען אין עולם הבא דו גנב וואס דו ביסט האסט אפגעגנבעט די גאנצע שטאט און געבויט פאלאצען פאר דיינע קינדער אבער סתם אזוי כ'מיין איצעלע פימפ מעג און נאר איך טאר נישט? רבותי, ס'איז פרי פאר אלל, ס'איז נישט דא קיין רבנים, זיי האבן זיך פאר דיר נישט געזארגט, און ס'איז געקומען דא דארטן דער מאליק האט זיך געמאכט בתי זונות דארטן אויף מורטל וואו אינגעלייט צאלן דארטן שווערע הונדערטער טויזענטער, ער מעג, עטץ מעגטס אויך, כאפטס דאס געלט, שטעלטס ענק צוזאם צוואנציג דרייסיג פערציג אינגעלייט, דזשאסט מאוו אוט אוו טאון מאך דיר אן אייגענעם שטעטל, נישט א שטעטל, א שטעטל איז דער גרעסטער חורבן, אין עפעס א שטעטל קויפט מען א צען פופצן. צוואנציג דירות צו הייזער צו מען בויעט און מען הייבט אן, ס'איז גארנישט שלעכט, מען פארט אין פוילן זעט מען אין אלע געגנטן האבן געוואוינט אידן מיט גרויסע רעבעס, מען פארט אין אונגערן מיט אין אמעריקע אויך, מען מוז זיך נישט יעדער קאנדענסן אין ברוקלין, מען מעג וואוינען קראס קאנטרי קראס די יונייטעד סטעיטס, איך זאל זאגן נאכאמאל קלאר פאר יעדן, יעדער זאל טון מיט זיין אפארטמענט וואס ער וויל כל מה שלבו חפץ, ס'דא דא איינער וואס איז א משכב זכור'ניק האט מען געלייגט פרעשור אז מען זאל אים לאזן פארדינגען. ער זאל קענען דינגען אן אפארטמענט און אלע טענעטס זענען זיך צו צולאפן, ס'איז דא א צווייטער איז א משכב זכור'ניק האט ער געלייגט א ווידיאו און מ'געגאנגען צו דין תורה אז מ'טאר נישט ווייל ס'נעמט צו די פרייוועסי ווייל יענער אינגערמאן וויל נישט מ'זאל זען ווען ער טשעפעט א קינד, לאזטס אפ מיט די אלע פאלשע סדומ'ער משפט, ס'איז נישט דא קיין רבנים, ס'איז נישט דא קיין דין פון קיין שטאט, קענסט טון וואס דו ווילסט. און אז מ'ווארפט ארויס דיינע קינדער מאך זיכער מ'מאכט זיך אליינס ערגעץ, שטעל דיר פאר קענסט כאפן דא א מיליאן דאלער, דו קענסט קויפן אין דער זייט פאר פופציג און פאר הונדערט טויזנט דאלער די שענסטע דירה, און מ'קען אנהייבן א נייע לעבן אן א מארגעטשעס און אן אן א חובות, דו ווייסט וואסערא גליק דער אייבישטער געט דיר? די רבנים מיט דעם וואס זיי ווילן אונז מאניפולירן אין וויליאמסבורג די זענען די אכציג פראצענט וואס זענען געבליבן טויט אין מצרים, זיי האבן אויך געמיינט זיי מאניפולירן דעם רבונו של עולם מיט משה רבינו זענען זיי געבליבן דארטן טויט. מען ווייסט נאך היינט נישט ווער עס זענען געווען. און די זעלבע אויכעט איז דא יעצט א נייע זאך מען טוט חבד, ארויסגעשטעלט מיאוסע צעטל אויף א חבד האט זיך געעפענט דא א דירה, איך ווייס זיי ווילן לערנען תניא, איך ווייס נישט וואס זיי ווילן ס'איז נישט אינטערעסאנט אויך נישט, איך וויל פרעגן, זיי ווילן טוען ארגער ווי אונזערע מלמדים האבן געטוען מיט אונז? זיי ווילן אראפציען די הויזן און יעדן אריינשטופן אין אחור אריין און יעדן מוציא זרע זיין און אריינשטופן אין מויל און יענער עקלט זיך, ס'איז דאך די גרעסטע מין חאזעריי. און נאכדעם משה אלי' טייטלבוים האט נאך געזאגט פארן בחור, ס'איז גוט, זרע איז גוט, כ'האב געוואלט וויסן משה אלי' האסט אים געהייסן זאל מאכן א שהכל פארדעם, מ'טאר דאך נישט נהנה זיין פון די וועלט אן א ברכה, סאו וויל איך פרעגן די חבד שליחים זענען ארגער? זיי האבן אויך זייערע פראבלעמען, אבער זיי טרייען עס צו סעטלען, זיי פארן ארום איבעראל און זיי זאגן דרשות, זיי טוען עפעס? ווער האט א רעכט יענעם צו שטערן? ווייל דו האסט א פראבלעם מיט חבד? בעסער געזאגט ווייל דו האסט שוין נישט קיין שום מלחמה ווייל אלעס איז שוין שטיל און רואיג און יעדער לאכט שוין פון ענק און מ'קען נישט צוזאמשטעלן א מנין פאר א פראטעסט, ס'איז אויך אונטערגעשריבן אן א נעים און סתם אבי אונטערגעשריבן, אונז זעמיר מחויב פון די שקצים צו ליידן. און איך וויל ענק זאגן נאך א זאך, כ'האב עס ענק שוין נאכגעזאגט, ס'איז דא פון די שיחות פונעם פריערדיגן ליובאוויטשער רבי, שרייבט ער אין פרשת פנחס איז עס געווען תשמ"א, דעמאלטס האט מען אנגעשניטן קארף די בארד, און דער קארף האט געפרעגט דעם ליבאוויטשער רבי'ן צו ער זאל גיין צו די פאליס, ניין, זאגט ער, ער האט דען מיט דיר געטשעפעט, ער האט געטשעפעט מיט די דיוקנא קדישא, ער האט געטשעפעט מיטן הייליגן בעל התניא, ער האט געטשעפעט מיטן הייליגן בעל שם טוב, וואס גייט עטס ענק משוגע מאכן, עטס ווייסטס אז עטס פארקויפטס גארנישט, ווילסט דיך שלאגן מיט חבד, איך בין מסכים, ברענג אזאלכע גוטע מגידי שיעורים וואס זיי האבן מיט חסידות, אויפצוקלערן דעם עולם פאר א שבועות וואס א שבועות איז, נאכדעם קענסטו דיך שלאגן מיט חבד, דו פארקויפסט און יענער פארקויפט, און מיר זעהן וועמענס איז בעסער, אבער יענעם ארויסווארפן קענסטו נישט ווייל די חברה זוכן ווארעמקייט, ס'איז דא דא א שטיבל, א קארלבאך שטיבל, מ'האט פראבירט עס אונטערצוברענגען, מ'האט פראבירט די קינדער ארויסצואווארפן פון די מוסדות, די חברה האבן געזאגט אונז גיימיר גערן, ס'איז נישט דא מער קיין כפייה דתית, מ'קען מער נישט צווינגען יענעם, טאלערירסט נישט יענעם, נעם און שלאג דיך מיט יענעם אויף דעם אופן, דאס איז געבן א בעסערן חינוך, און דעמאלטס וועט מען זעהן ווער ס'קען בעסער. אין די אלע מאדערענע סקולס גייט אזוי, ס'איז דא שולמית, ס'איז דא בית יעקב, ס'איז דא די בית יעקב, יענע בית יעקב, יעדער טרייט צו לערנען מער, מער, מער, אז קינדער זאלן זיין מער עדיוקעיטעד, אבער נישט יענעם אוועקמאכן, דאס ארבעט נישט מער, אונזער בלאף האט שוין די וועלט אנערקענט, ס'איז איין שטיק בלאף די גאנצע קנאות מיט אלעם, סאו ווי גייען מיר יעצט? שוין, יעצט זאל מיר גיין ווייטער. איך האב געוואלט זאגן נאך אפאר זאכן, דער בן בארבער האט צוגעשפארט זיין סטאר אויף פארטי עיט ענד טוירטין, שרייבן שרייבט ער אז ער מופט צו אן אנדערע לאקעישן אין פלעטבוש, פששט, כ'האב געזען אמאל אויף א מצבה איז געשטאנען הי מופט טו א דיפרענט ווארלד ער מופט אויף פלעטבוש דער שייגעץ, ער האט געוואלט אז זיין פלאץ זאל זיין א סעיף העיווען, שטעל דיר פאר אין זיין סטאר האט אן ארבייטער מאלעסטעד א בחור און דער בחור האט חתונה געהאט האט זיך געגעט און ער ליידט נאך ביז היינט אפשר צען יאר פון די מעשה און ער האט געוואלט אז טשארלס היינס זאל אים געבן א סעיף העוון אויף זיין סטאר, אזוי אים קענען אריינקומען כאטש יעדן טאג פינף קינדער. למעשה, איך האב ענק שוין געזאגט, א חקירה, דער סוף מבקש ככר לחם כל הבא על אשה זונה, צו דאס איז נאר דער וואס ער טוט עס, צו דער וואס ער העלפט צו. בען בארבער געגאנגען מיט דעם גרויסן הוט, און יעדער האט געמיינט ער איז א מולטי מיליאנער, און ער. ביידע באבובס האבן זיך געשלאגן נאך א ווייל האט מען ביידע ארויסגעקאפעט, ער איז ער האט צוגעהאלפן די חזירים, ער האט היינט נישט קיין פרנסה, לסוף מבקש ככר לחם, יעצט אברהם שיע פרידמאן איז א זעלטנהייט פון א בעל מזל, מיר האט דעמאלטס געזאגט דער דעטעקטיוו אים וויל ער כאפן, איז געווען א איד וואס האט געהאט א טאכטער א כלה און ער איז געקומען מאכן פיקטשערס און ער האט איר בועל געווען, שפעטער האט אברהם שיע באצאלט אפאר הונדערט טויזנט דאלער, דער איד געגאנגען און ער האט געזאגט פאר דעם משמרת הצניעות מיסטער וואלף, האט וואלף געזאגט זעץ אים איין! געזאגט איך קען אים נישט איינזעצן ווייל אפשר האט מיין טאכטער מסכים געווען, אבער אונז ווייסן מיר אז מ'האט מסכים געווען ווייל מ'האט באצאלט געלט פאר דעם, מ'האט אזויפיל פראבירט דעם אברהם שיע'ן ארויסצוברענגען עפענטליך, למעשה יעצט האט ער געפענט א נייע פאטאגראפי דאס הייסט אז ער געט א גאראנטי אז די פיקטשערס האבן געלונגען, דעם מוז מען קומען זיך אראפזעצן מיטן די משפחה און די כלה מוז עקסטערע קומען און. ער גייט זאגן ווער פון וועם מען דארף כאפן וויכטיג די פיקטשערס, פארשטייסט? ער איז קלוג, ער האט זיך אויסגעלערנט פון וועבערמאן, וואס דארף ער גיין צו א זונה און באצאלן פֿינף הונדערט דאלער? מען האט צו אים געשיקט די זונות, ער האט זיי בועל געווען, און ער האט נאך געמאכט געלט אויף זיי, די זעלבע אברהם שיע, אברהם שיע פרידמאן, סא איך וויל דיר זאגן, פרידמאן'ס פאטאגרעפי, איך האלט דו זאלסט אפדינגען דעם בען בארבער'ס אפיס. און ממילא דו'סט עס אפדינגען וועסטו מאכן דארט א סעיף העיווען, אזוי האט דאך טשארלס היינס געוואלט דו'סט מאכן א סעיף העיווען ווען א קינד האט א פראבלעם זאל ער האבן וואו אריינצולויפן און וועסטו האבן גענוג יעדן טאג. ס'איז אנבעליוועבל די חזיר'ייען וואס דא גייט פאר. כ'האב אויך געוואלט זאגן אז יעצט איז שוין אן אנדערע זאך, ס'איז שוין נישט דער הסתרת פנים ס'איז דער הארת פנים. מוישעלע גאלד איז געגאנגען און גענומען האט ארויסגעווארפן רבי שלמה אהרן קעלמען פון בית מדרש, ער איז א מסור ארויס פון מיין בית מדרש, יעצט האט אים דער אייבערשטער ארויסגעווארפן. פון שול. ער דינגט אין סאטמאר דארט ער דינגט ער דארט אויף שבת און אין די וואכן געקומען דער אינספעקטאר האט אים געהייסן ער זאל אריין לייגן אכט בימס ער האט אריין געלייגט נאכאמאל צוריקגעקומען האט ער געזאגט יעצט מאך אויף די פלאר סעמענט נאכאמאל ער האט אלעס געטוהן וואס מען האט געהייסן ווייל ער האט געוואלט זיין א חכם לכתחילה ער האט עס געבויט אן א פערמיט למעשה יעצט האט אים דער אינספעקטאר געזאגט די וואך דער בילדינג געפעלט מיר נישט צענעם עס און פארטיג מוישעלע גאלד. דו האסט גענומען א מענטש און האסט אים ארויסגעווארפן פאר גארנישט ווייל דו האסט דיר איינגערעדט אז דו אונסט א שול. כ'הער האט ער אריינגעלייגט צוויי הונדערט און זיבעציק טויזענט דאלאר פאר די נייע בימס און יעצט האט דער אינספעקטאר געזאגט איך געב דיר גארנישט קיין פערמיט איי דאונט לייק די בילדינג. ער כאפט נישט. דער בעל שם הקדוש האט אמאל געזאגט א פייער מענטש ער גיסט וואסער זאגט דער בעל שם הקדוש ווען ער זאל זעהן. אז וועלכע מלאכים זיצן אויף די אנדערע זייט, די צד שכנגד, און זיי צינדן אונטער דעם פייער, וואלט ער נישט וואלט ער געזען אז מען קען זיך נישט שלאגן מיט די מלאכים. דאס זעלבע אויך, דער גוי איז נישט דער שלעכטער, דער אייבערשטער שיקט דאך א מעסעדזש דורכ'ן גוי. דו רשע דו, דו האסט ארויסגעווארפן א איד פון דיין שול פאר גארנישט, ווייל. דער ברוך מרדכי האט געוואלט מטמא זיין זיין זון און ער האט נישט געלאזט, ביסטו געגאנגען דו האסט דיך אנגענומען פארן חזר לסוף מבקש כיכר לחם, דו'סט נאך זוכן וואו צו דאווענען, דו'סט נאך זוכן א שטיקל ברויט, דו ביסט מחויב ברבים איבערצובעטן דעם ר' שלמה'ן קעלנער און ער האט דיר גארנישט געטון שלעכטס, יעדער איז געגאנגען נעמען צו הברך מרדכי'ס וואגן און צוביסלעך האט זיך יעדער אפגעשאקלט מיט דעם וואס זיי האבן באליידיגט מענטשן, די לייב.
יעצט איז דא נאך נייעס, דער לינק האט זיך בארעכנט, וואלף זיכערמאן פארט יעדעס יאר און קויפט די הדלקה פאר פערציג פיפציג טויזענט דאלער פון תולדות אהרן האט ער זיך בארעכנט ער שיקט זיין זון יאסל זאל פארן צו יענע הדלקה, און וואלף זיכערמאן זאגט ער קומט דו צינד אין בארא פארק, אויב געלט נעם איך דאס געלט, סאו דאס איז די לצים, די רבנים. ס'יעצט געווען א גרויסע אסיפה וועגן די רענטס און די ריעל עסטעיט מ'זאל נישט פארקויפן נאר דורך די רבנים, האט מיר איינער געשיקט פיקטשערס איין רב האט אראפגענומען די ראגעלעך ער דארף דאס מארגן זעט אויס אין זיין שול איינער דארף האבן פארטיקן און מ'האט געזעהן ס'איז דא מער פאטאגרעפערס ווי רבנים און מ'האט געזעהן אז ס'איז די די גאנצע זאך איז איין לצנות. האט מיך איינער געפרעגט אז טאמער איינער זאל פאר מיר פארקויפן א ריעל עסטעיט דיעל אן די רבנים, צו וואס איז דעמאלטס דער דין? אזוי ווי איך בין דאך שוין אין חרם, און ס'איז דאך נישט שייך א חרם זאל חל זיין אויף א חרם, אפשר זאל יעדער קומען צו מיר און איכ'ל ענק מאכן די געשעפטן, אבער איך זאג ענק קלאר, איך האלט יעדער זאל פארקויפן פאר א גוי, ווען א גוי געט דיר א ניקל מער פארקויף פאר א גוי, געט אוט די בעסט אוו די מארקעט, און לאז איבער גאנץ ווילימסבורג פאר. זאליקא מיט אפאר משוגעים און אפאר עשירים וואס זיי האבן געלט און פאר די פאר האלס וואס זיי מאכן חתונה שבת פאר גוים און גויטעס און זאגן מ'מעג ס'איז על פי הלכה מותר אויב דאס איז על פי הלכה מותר און די רבנים קענען עס נישט אפשטעלן און זיי האבן נישט געקענט אפשטעלן דעם זנות איז מותר זיי נישט צו פאלגן און צו טוהן וואס מען וויל, אז דו קענסט כאפן א דאלער, כאפ עס, ביקאוז יו מייט ניד איט, די רבנים האבן דען גערופן צו די זעלבע שקצים רבנים וואס האבן אונטערגעשריבן אויף מיר אויכעט, די רבנים האבן דען גערופן איינעם און פרעגן מיט וויפיל סקאסט היינט חתונה צו מאכן פאר דעם איד וואס ער האט שוין א הויז? ער מוז דאך פון ערגעץ האבן דעם אינקאם? א דער רב האט נישט גערופן קיינעם? ניין! אזוי איז זייערע אלע חתימות ווערט. יעצט מענדעלע חזיר אין אמסטערדאם איז דא איינער וואס האט א הויז דארטן פאר די וויטרינעס פאר די שיקסעס ער זאל עס האלטן ווען דו'סט קומען זאל ער דיך טרעפן צו דו גייסט שוין נישט מער דו האסט שוין היינט ביי דיר אינדערהיים צו ביי דיר דא אין די פרויען מקווה מענדעלע חזיר שרייבט אונטער שטעל דיר פאר ווי אונז האלט'מיר ער שעמט זיך נישט עניוועי יעצט לאמיר צוריק קומען דא צו אונזערע זאכן ס'איז דא א פֿיר און פֿופֿציק יעריגער איד אין ארץ ישראל וואס האט גערעיפט זיין אייגענע טעכטער אסאך יארן און ס'איז יעצט ארויסגעקומען אלעס קומט ארויס איך זאג ענק רבותי איטס קאמינג אוט לייק אקעי. עס שרייבט איינער אין די בלאג שרייבט ער אריין שרייבט א פרוי אז מען האט איר אויך גערעיפט און זי האט אנגעהויבן צו קומען קעגן אירע עלטערן איז געווארן אזא רעזיסטענס מען האט גארנישט גענומען די רבנים מען זאל זיך מישן מיש מיש ווי קומען די רבנים דא אריין און דאס איז פעיז טו פון די וואר כ'האב ענק געזאגט די ערשטע פעיז איז אז ס'געשעט די צווייטע פעיז איז אז אזוי ווי ביי רציחה צו ביי עני אדער קריים אז מענטשן אינטימידעיטן וויטנעסעס מיט וויקטימס דארף מען דא אויכעט אריינלייגן די גאווערמענט זאל ווי מען זאגט וואטשן אויף דעם און זיי טרייען צו וואטשן ווייל אונז געבן מיר זיי אלעס איבער נאר ס'איז נאך נישט וואס ס'דארף צו זיין. יעצט די אסטרעליען גאווערמענט וויל וויסן וויאזוי מלכה לייפער איז געווארן א פרינסיפעל. זי האט דאך נישט קיין עדיוקעישאן. זיי גייען זיך אנהייבן יעצט צו פארלייגן, איך זאג ענק רבותי, מ'מוז אנהייבן צו לעבן ווי נארמאלע מענטשן ביקאוז די גאווערמענט האט היינט גענוג אינפארמעישאן פון די אלע צובראכענע נשמות און זיי ווייסן פונקטליך וואס דא איז פארגעגאנגען ענד איטס גאנא העוו טו סטאפ, מען מוז האבן אן עדיוקעישאן. נישט אז איינער וואס איז עדיוקעיטעד קען נישט טון די זעלבע זנות, אבער יוזשעלי אז ער דארף דורכגיין פינף אדער צען יאר סקולינג און ס'קאסט אים אפאר הונדערט טויזנט דאלער טראכט ער אנ. שוין, יעצט לאמיר גיין ווייטער. יעצט כ'האב געוואלט זאגן אז די אסיפה וואס די רבנים האבן געמאכט אינאיינעם מיט די סוחרים, די ריעל עסטעיט דעוועלאפערס, האבן זיי זיך אויסגענומען, מ'האט גערעדט אז ס'איז דא זעקס מענטשן וואס זיי טארן נישט קומען, נאר אז זיי שרייבן אונטער אז זיי הערן אויף מיט זייערע שייגעץ שטיק. די ערשטע איז געווען צוויי וואס האבן בארס, איינער איז יידל ליכטנשטיין, און דער אנדערע איז בנימין הערש מאליק. איז יידל ליכטענשטיין האט אנגעהויבן מסביר צו זיין וויפיל גוטס ער טוט, ער לייזט אויס אלע פארברעכערס און אלעס, אויף דעם מעג ער האבן א באר און ער מעג מכשיל זיין די גאנצע געגנט. בחורים האבן אונז פארציילט אז זיי האבן דארט געזינדיגט אונטן מיט נקיבות. דער צווייטער איז בנימין הערש מאליק. דער בנימין הערש מאליק. מען האט אים נישט געלאזט קומען נאר אז מען קען אראפגיין באקוקן וואס טוט זיך ביי אים ביי די באר, האט ער געזאגט דאס אלץ א בלבול נחום ראזענבערג'ס לגיונות, די רבנים האבן געזאגט פיין אונז וויל מיר יעצט אראפגיין באקוקן וואס דארט טוט זיך, זאגט ער יעצט קען מען נישט עס איז פארדינגען און פארליסט און גארנישט זיי מיינען אז אונז גיימיר אויך צו גיין צו די זונות קיינער ווייסט דאך נישט אז אונז גיימיר באקוקן, זאגט ער ניין מען מוז האבן צוויי וואכן צייט, בקיצור עס איז אלעס נאר א בלבול שוין האט ער האבן זיי אים נישט געלאזט קומען. למעשה האט ער זיך אנגערוקט און ער איז געקומען זאגט ער יעצט קומט ער אלץ רב, ביז יעצט איז ער געקומען אלץ ריעל עסטעיט דעוועלאפער יעצט קומט ער אלץ רב, האט מען אים ארויסגעווארפן מען האט נישט געוואלט מיט אים צוטון. נאכדעם איז דא צוויי האטעל קיפערס איינער איז לעזער קליינבערגער ער איז אין די פאנטי און דער אנדערער איז זעליג ווייס ער איז אין די קאנדאר, מען האט זיי פארלאנגט אז זאלן אריינלייגן דארטן קעמערעס און זאלן שטעלן א צעטל אז אונז האמיר קעמערעס ווייל פאר די היימישע עולם איז דאך נישט עק וועלט אז ס'איז דא קעמערעס. האבן זיי געזאגט ניין מען קען נישט אהער מיט אהין, האבן די רבנים געזאגט אונז ווייס מיר, אונז ווייס מיר פון נחום ראזענבערג'ס האטליין דארט איז פיל מיט זנות, ס'קומען אריין בחורים מיט מיידלעך, ס'קומען אריין זכרים מיט זכרים, דארט א גרויל וואס דארטן גייט פאר, יעצט טאמער קענט עטס ענק נישט אונטערגעבן טוטס אלעס ווייטער אבער עטס קענטס נישט קומען צו די אסיפה, נאכדעם איז געווען נאך צוויי וואס זיי האבן האלס. ס'הייסט ס'איז דא די וואס האבן די באר איז איד ליכטענשטיין בנימין הערש מאליק די האטעל איז לעזער קליינבערגער און זעליג ווייס און די וואס האבן האל זענען געווען יצחק ראזענבערג און מענדל רוט יצחק ראזענבערג האט געזאגט אז אזוי ווי די עשרת הדיברות איז דאך א פעקעדזש דיעל איז אז די סאטמארע רבנים לאכן פונעם לא תנאף און מענדעלע לאכט דערפון אהרן טייטלבוים און זאליקא אויב אזוי לאך איך פון זכור את יום השבת לקדשו שוין נאכדעם איז עס געקומען צו מענדל רוט האבן זיי אים אלע פארגעהאלטן וויאזוי האסטו געהאט אויפן פסח אחרון של פסח פאר גוים פארדינגען סא דאס מוז זיין די רבנים הערן דעם האטליין ווייל קיינער האט דאס נישט געוויסט און א חוץ פון דעם אפילו מען האט יא געוויסט האבן עס געוויסט די שכינים דאס ארויף אויפן האטליין ממש וויילד פייער מען האט אים געזאגט דו שייגעץ דו טארסט נישט קומען צו די מיטינג עניוועי נאכדעם האבן זיך אויפגעשטעלט צוויי דרשנים צו רעדן, דער ערשטער איז געווען רבי שמעי' גרינבוים און ער האט אנגעהויבן צו רעדן ווי איז דאס מעגליך אז די רבנים לאזן צו אזא זאך, זיי האבן א האטעל און אויף פינף שטאק איז מען עוסק מיט זנות און אונטן איז מען עוסק מיט א שול און אונטער דעם מיט א מקווה, ס'איז ממש א רציחה, מען לאזט דאס צו, דאס טאר מען נישט צולאזן. דאס טייטש אז דארט ווי ס'איז דא א בית מדרש מיט א כולל מעג מען מאכן זנות העכער דעם? שוין רב שמעי' האט זיך צולאזט, זעהט אויס אז רב שמעי' הערט אויך אויס מיין האטליין, איך בין חושד היינט אז יעדער רב הערט עס אויס ווייל זיי האבן אלע געוויסט וואס גייט דא פאר, עניוועי נאכדעם איז געקומען ר' משה מנחם ווייס כ'געב אים אסאך קרעדיט, זיך נישט דערשראקן נישט פאר פנחס ניימאן און נישט פאר יענקל פעלדמאן, פנחס ניימאן. האב איך געשיקט אמאל יונגעלייט זיי זאגן זיי וואוינען קעגן איבער ווי ער האט דארט פארדינגען פאר א מאווי און אויפן דאך טוען זיי זיך אויס נאקעט מען כאפט דארט ווידיאוס מיט פילם אויף דעם דארף יונגעלייט באצאלן זעקס זיבן הונדערט טויזענט דאלער פאר די דירות ס'איז אנבעליוועבל האב איך געשיקט א אינגערמאן זאל אים זאגן ער זאגט מיר ער קען עס נישט צוקוקן זיינע קינדער קענען עס נישט צוקוקן האט ר' פנחס אים אפגעכאפט כ'האב שוין געהערט דערפון און וואס נאך ווילט איר זאגט ער וואס הייסט איר ווילט זאלט עס צונעמען און זאלט נישט לאזן עס איך קען גארנישט טון און וואס נאך ווילט איר פון מיר דאס איז שוין דער פרומער פארשטייסט דאס איז שוין דער ערליכע וואס לערנט פאר שיעורים ברבים כ'האב נו, איך האב אים דעמאלטס אטאקירט אויפן האטליין, ווייל אז איך אטאקיר אים, איך בין דאך אין חרם, אבער ר' משה מנחם ווייס האט געטון א גוטן דזשאב, און נאכדעם איז דא דא דער יענקל פעלדמאן, יענקל פעלדמאן איז א זון פון חיים מוישע'ן, חיים מוישע האט א זון וואס ער איז געווען אין לונדון און ער האט מכשיל געווען אין וויזשניצער בית מדרש א בחור, דער בחור האט חתונה געהאט, ער האט זיך גע'גט, דער בחור איז א חורבן אויף א גאנץ לעבן, און דאס האט געטון חיים מוישע זון. נאכדעם בין איך געווען אמאל אין ארץ ישראל, זאגט מיר דער זון ער וויל ביי זיך, ער וואוינט אין שיכון וויזשניץ, ער וויל זיך בויען א פרייוועט מקווה, זאג איך אים דו חזיר דו זאלסט קענען ארייננעמען בחורים, דו מיינסט איך ווייס נישט ווי דו האסט געטון אין לונדון? האט ער זיך אפגעשאקלט פון מיר. נאכדעם האט ער, דער חיים מוישע האט א זון וואס ער פלעגט זיצן דארט אינדרויסן שומר שבת א גאנצע נאכט און אפעניען מיט בחורים, דאָ פֿלעגט זיצן אַ פֿרױ, אױכעט אַן אַלטע פֿרױ. חײם משה פֿעלדמאַן האָט זיך משדך געװען מיט גדול הדור, מײנט ער, אַז דער װיץ איז שױן הותּרה הרצועה? ער מײנט, אַז װײַל ער האָט אַ פּאָר טאָלער? לסוף, מבקש כּכּר לחם, פּינחס נײַמאַן, האָסט געמאַכט הונדערט פֿופֿציק מיליאָן דאָלער אינאײנעם מיט פֿעלדמאַן. װאַטש און זע, צי שלמה המלך װעט נישט אױספֿירן. שלמה המלך זאָגט, לסוף, מבקש כּכּר לחם, דו װעסט נאָך זוכן אַ שטיקל ברױט. עטס מעגטס אונטערברענגן א קאמיוניטי? פארוואס? ווייל עטס ווילטס אזוי? עטס טארטס עס נישט טוהן. יעצט מען קען דאך מאכן געלעך אויכעט, מען קען דאך מאכן געלט. ס'איז דאך נישט אז פון א היימישן קען איך נישט נעמען נאר פונעם גוי. עניוועי משה מנחם העדס אפ טו יו כ'האב הנאה, האסט דיך ארויסגעשטעלט האסט נישט קיין מורא כאטש זיי זענען עשירים, דו האסט פארלוירן זייער תמיכה, האסט געמאכט א גוטן דזשאב. סאו עניוועי די וואס זענען דארט גייען זאגן אז די אלע רבנים הערן אויס נחום ראזנבערג ווייל קיינער האט נישט געוויסט פון די גאנצע פרשה פון פנחס ניימאן,

אברהם יודא האט געזאגט אויף זיך, איך בין אויך געווען א טשיילד מאלעסטער, איז וואס? כ'האב יעצט אויפגעהערט, סאו וואס? קומסט נחום ראזנבערג זאל מיך איינזעצן? הער אויס אברהם יודא אהרן, אויף דיר אז ביסט געווען א טשיילד מאלעסטער בין איך נישט ברוגז, פארוואס? ווייל דיין טאטע איז אויך געווען א חזיר, דיין טאטע איז געווען א שותף מיט דעם שוחט וואס ער איז געווארן נאכדעם א מלמד. ס'איז געווען אמאל צוויי קיען און זענען געקומען צו דעם טויער ע אין הימל און געפרעגט דעם רבונו של עולם זעמיר געווען צוויי קיען אינאיינעם און מען האט אונז ביידע, מען האב מיר געפאשעט אין די זעלבע פלעצער, און וואס איז געווארן, פארוואס איז ער געווארן א שטיק ספר תורה פון זיין הויט, און פון מיר האט מען געמאכט שיך פאר א גוי. איז בקיצור האט מען אים גענטפערט אין הימל, ווייל האסט דיך געדרייט צופיל צווישן שמוץ, און ס'איז געווארן לעכעריג דיינע הויט, איז ממילא האט מען נישט געקענט מאכן א ספר תורה, האט מען געמאכט וואס מען האט געקענט. אונז האבן נישט קיין פראבלעם ער טוט זיך אויף דער אברהם יודא אהרן ער איז געווען א טשיילד מאלעסטער אונז האבן נישט קיין פראבלעם מיט דעם דיין טאטע איז געווען אינאיינעם די צוויי קיען זענען געגאנגען דער מלמד דער שוחט וואס ער איז געווארן נאכדעם א מלמד איז געגאנגען מיט דיין טאטן ס'האט עס יעדער געוויסט יעצט וואס איז געשעהן דיין טאטע האט זוכה געווען אז ער האט געהאט אן איידעם ער האט אן איידעם ווי לעזער קעסטנבוים האט ער אים געקויפט עפעס כ'ווייס דארט אין די סאטמארע זאך פון לערנען הלכות האט מען עהם געקויפט יא! ער איז אין הימל איז ער גרויס! און נעבעך דער שוחט וואס ער איז געווארן א מלמד האט דעם זון דעם איבראנער וואס וואס ער האט געוואלט נעבעך פרויען זיי פלעגן אים קומען פרעגן שאלות האט ער זיי געוואלט פאטשקענען סאו דער לאשאנצער האט אפגעגנב'עט דעם עוז והדר יעצט וויל איך דיר עפעס זאגן עוז והדר לאמיר דיך עפעס אויסלערנען אז מען חב נישט נאר אז מען העלפט פאר חזירים פארלירט מען אלעס לסוף מבקש ככר לחם נאר אז מען חבר'ט זיך מיט זיי פארלירט מען אויך אלעס אמאל האסטו דיך געחבר'ט מיט דעם לאשוואנצער רעבן מיט ר' מענדל שווארץ, און ליטל דו יו נאו, דער אייבערשטער האט אים צוריק באצאלט א באלוינונג אז דיין איידעם דער משה אלי' טייטלבוים איז גאר געווארן דיין איידעם, איך וויל דיר זאגן, דיין איידעמ'ס קידושין איז נישט קיין קידושין, אזוי פסק'נט ר' משה, ווייל איינער וואס אונז איז משכב זכר איז זיין קידושין נישט קיין קידושין, יעצט דו האסט אפאר קינדער וואס זענען געבוירן אאוט אוו וועדלאק, יעצט איך האף אז דער ארייצער ווען דו וועסט דארפן שידוכים טוהן מיט די קינדער, עס וועלן גיין צו זוכן ביי איצעלע פומפן ביי אים אין אין חצר, ווייל אט איז אויך דא די זעלבע זאך. די פשט איז דאך פשוט, ר' משה זאגט ווען איינער איז אין משכב זכר, די קידושין איז נישט קיין קידושין, די זעלבע אויך ווען א פרוי איז מזנה, ווייס איך נישט, איך קען מיך נישט אויס, ס'ווערט צו קאמפליקעיטעד, מ'דארף צוריק אויפוועקן ר' משה'ן פון קבר, אדער גיין פרעגן אן אנדערן גאון, באט עניוועי, וועסט האבן וואו צו זוכן שידוכים ביי איצעלע פינטן אין חצר, און דער אייבישטער האט נישט געוואלט זאלסט דיך אנפאנגען צו חבר'ן צו די אלע שקצים האסטו דיך יא געחבר'ט האט ער דיר יעצט ביטערליך באצאלט. ער איז געגאנגען און געמאכט א סעודה ווייל ער האט געמאכט א סיום אויף עוז והדר, האט אים דער סטייפלער אין בני ברק געזאגט האסט צוגעשפארט מתיבתא, האסט געמאכט עוז והדר, איך האב קיינמאל נישט געהערט מען זאל מאכן א סיום אז מען שפארט צו יענעם, עניוועי, קיפ אן די גוד ווארק, דו פארסט זייער גוט, נעבעך. יעצט קומט מען סטראשענען נחום ראזענבערג ער זאל אראפנעמען פון די האטליין, ס'איז מיינד באגלינג וואס מען האט דא געוואלט טון, איטס אנבעליוועבל, וואס זענט עטץ צודרייט, זענט עטץ משוגע? תקנתם את רבו את עצמו לא תקנתם. איך האב נאך ווייטער נישט וואו צו קויפן מצות, איך מוז עסן כרעמזלעך, איך האב נישט וואו צו זאגן קדיש נאך מיין מאמע'ן, און קוק וויאזוי איך זעה אויס, און איך זאל אראפנעמען. האסט א גאן, קענסט שיסן, קענסט סטראשענען, ווען נישט פארוואס זאל איך עס אראפנעמען? עניוועי, איך געב קרעדיט פאר די רבנים אז מען האט זיך גענומען אויף די בעלי בתים, מען האט זיך גענומען אויף זיי, ס'גייט זיך אויפהערן די גארביטש, ס'עט נעמען צייט, אבער ס'עט זיך מוזן אויפהערן. אויב דער אייבערשטער וויל אונז שוין אויסלייזן פון דעם גלות. שוין, יעצט עמיר גיין ווייטער. כ'האב געוואלט זאגן נאך א וויכטיגע נקודה, איך האלט ענק אין איין זאגן, ס'איז דא א בן השפחה מיט בן הגבירתא, בן השפחה איז די ציונות, ווייל דאס איז, ס'איז שוין, די וועלט שטייט שוין איך ווייס נישט וויפיל יאר, איז אריינגעקומען דער ענין פון ציונות, איז געקומען דער רבי זכר צדיק לברכה און האט זיך געשלאגן קעגן די קליפה, איז אבער דא א בן הגבירתא, וואס דאס איז עלטער, דאס איז פון די ערשטע עבירות וואס מען האט געטון, דאס איז נאך געווען ביי נוח'ן, סרסו ורבעו, חד אמר סרסו, חד אמר רבעו, ס'איז פון די עלטסטע עבירות וואס איז דא, ס'איז דער דור המבול איז וועגן דעם געקומען. ס'איז דא א קליפ פון תשב"ר וויאזוי מ'לערנט אויס די קינדער זאלן זיין אנטי ציונים, כ'וויל עטס זאלטס עס אויסהערן.

קינדער וואס זענען אלט אכט און ניין יאר. און מען זעהט דארטן אז דער וואס ער רעדט אין די מייק זעהט אויס צו זיין נאך די בר מצוות, אפילו דרייצן פערצן יעריגע קינדער. די גאנצע זאך, דאס איז טאקע די וועג, מען האט אנגעברענגט צייט צו מאכן פאוסטערס, מען האט אנגעברענגט צייט אז איינער זאל זיך אויסלערנען ענגליש, און מען האט אנגעברענגט אסאך צייט. פון פון די קינדער זאלן זיך פשוט קענען שפילן אין די גאס, דאס איז אויך וויכטיג. דאס איז אזוי וויכטיג געווען? איך וויל אייך פרעגן, איך וואלט געוואלט אריינקומען אין תשב"ר אין די תלמוד תורה און איך וואלט געוואלט פרעגן די קינדער צו זיי קענען אקדמות, צו זיי ווייסן וואס דאס איז טייטש תאין ומתכנשין, כחזו אדותא, תמהין ושיילין ליה בעסק אתותא. מנן ומאן הוא רחימך שפירא בריותא. דאס איז זייער שיינע ווערטער. אבער ווייסן די קינדער וואס דאס איז טייטש? ארום בגינה ספית מדור אריותא? די גויים פרעגן די אידן, איך וויל ענק פרעגן פארוואס לאזט עטץ ענק אריינווארפן אין א קאלעך אויוון פארן באשעפער, מנן ומאן הוא רחימך, ווער איז ענקער ליבהאבער? אוי! שטאט מען זאל לערנען די קינדער די שיינע אקדמות ווי שיין דאס איז, לערנט מען זיי זאלן פיינט האבן ציונות, ס'איז טאקע א געוואלדיגע זאך, איך האב נישט קיין פראבלעם מיט דעם אז מ'זאל פיינט האבן ציונות, אבער וואס איז מיט די אנדערע זאכן וואס דא שטייט, די אידן ענטפערן פאר די גויים, די גויים פרעגן ווער איז דער באשעפער וואס עטס זענטס ענק מוסר נפש, איז ענטפערן זיי צוריק, די גויים זאגן.

נאר עטס זאלטס נישט וויסן אז ס'איז דא א באשעפער און עטס זאלטס נישט רעדן פון באשעפער, דאס איז וואס זיי ווילן. ענטפערן זיי בחכמתא מתיבא להון, די אידן ענטפערן צוריק רבותכון מה חשיבא קבל ההיא שבחתא, דאס וואס אונז עמיר האבן וואס דער אייבערשטער וועט אונז געבן, וואס קענט עטס אונז געבן רעלעטיוולי ס'זאל זיין קלאוס צו אזא זאך, און דאס דארף מען לערנען מיט די קינדער. דאס איז א זאך וואס נישט נאר גדולי הדור מיט גרויסע תלמידי חכמים דארפן דאס וויסן, דאס דארף מען לערנען מיט יעדן קינד ווען ער הייבט אן אויפצואוואקסן, אז ס'איז דא א באשעפער א בורא עולם וואס ער קוקט ארויס אויף אונזער עבודה און אויף אונזער קריאת שמע און אויף אונזער תפילה, און אפילו ער וואקסט נישט דער גרעסטער למדן, ס'איז געווען צדיקים אינדערהיים האבן געהאט גרויסע ישיבות האבן זיי געזאגט אונז וויל מען נישט פאבריצירן גאונים מיט תלמידי חכמים, אונז וויל מען פאבריצירן וואוילע ערליכע. אידישע קינדער וואס זאלן וויסן אז דער אייבערשטער האט אונז ליב און אונז האב מען ליב דעם אייבערשטן, און דאס איז וואס ס'פעלט היינט, און דערפאר הייבט מען אן אינטערנעט שמינטערנעט, ס'פעלט די יסודות פון חינוך פון אלע דורות וואס ס'איז געווען, יעצט מ'געט זיך א קוק אום, ס'איז געווען דא א ישיבה וואס זיי האבן געהאט די בעסטע קעפ, אלע בחורים פון דארט האבן זיך געטראפן אין פוטסטעפס. אפילו איינער וואס האט א גוטן קאפ, אויב דו וועסט נישט לערנען די יסודות פון אהבת השם און יראת השם און אמונה בהשם, עטסטו עניוועי פון אים נישט האבן גארנישט. ער וועט קענען? ער וועט קענען אסאך לערנען, אבער ער וועט נישט האבן דערפון גארנישט און כלל ישראל וועט נישט האבן דערפון גארנישט. סא די איידיע איז נישט סתם אז מען זאל נעמען די בעסטע מצויינים און מען זאל טרייען מיט זיי צו ארבעטן. דו דארפסט נעמען אפילו דעם שוואכסטן קאפ און אים זאגן, דער רבונו של עולם האט דיך ליב, דו ביסט זיין קינד און ער איז דיין טאטע. רבותי איך וויל ענק פרעגן, די בן השפחה איז ציונות ס'איז יעצט א נייע קליפה, ס'איז דא א בן הגבירתה ואת זכר לא תשכב משכבי אשה, מ'טאר נישט אנרירן קינדער. די הוצאה זרע לבטלה איז די גרעסטע עבירה וואס ס'איז דא, דער מבול איז געקומען פאר דעם און גיי עס גייט קומען יעצט נאך א מבול, נאר ס'וועט נישט זיין קיין מבול של מים ווייל דער אייבערשטער האט געשוואוירן ער וועט מער נישט דערטרענקען די וועלט מיט וואסער, אבער איז ווייז ווען ס'גייט קומען, דער מנהל זאגט ס'גייט קומען אש מן השמים, ס'גייט קומען אטאם באמבעס, פארוואס? ווייל מ'טאטשט די קינדער, כ'וואלט געוואלט זען מ'זאל צאמנעמען אלע קינדער און מאכן אזאלעכע סיינס ואת זכר לא תשכב משכבי אשה און יעדער זאל שרייען פוי! ווען ס'גייט דורך א חזיר אין די גאס זאל יעדער שרייען פוי! דעיס העט נישט זיין! איך וויל ענק זאגן, דעטס נאט די וועי טו דא חינוך! דו ווילסט לערנען די קינדער וועגן ציונות? פיין! לערן זיי אבער אויכעט וועגן משכב זכר און אז מ'איז נאך א קינד און מ'טאר זיך נישט שפילן מיטן אבר, ס'זאל זיין מוקצה אזוי ווי שבת איז מוקצה א לעכט! דעיס האט אונז דער דברי יואל געהייסן לערנען מיט די קינדער, ווי זענט עטס דעיס צו לערנען? שעים אן יו אל!

גיי חברה דארפן עס נישט זעהן ווייל זיי, גייס האבן גענוג פאוער אז זיי זאלן איבערדרייען די אמעריקען גאווערמענט זאל ענק נישט געבן מער קיין געלט פאר חינוך ווייל דאס איז נישט קיין חינוך. שוין, יעצט זעמיר גייען ווייטער. קען איינער פרעגן אויב דו האלטסט טאקע אז מען טוט יעצט גוט און מען גייט אן די רייט טרעק און מען האט אראפגעריסן פנחס ניימאן, מען האט אראפגעריסן יענקי פעלדמאן, און מען האט אראפגעריסן די אלע ענטרעפרענערס וואס זיי ברענגען אריין זנות, נו פארוואס ביסטו ברוגז, פארוואס זאגסטו אז מען זאל ווייטער פארדינגען און פארקויפן פאר גוים, פאר פינף צענט מער זאל מען עס פארקויפן פאר א גוי, ווייל די תירוץ איז מען האט נאר אראפגעריסן די פאר, ס'איז דא אנדערע גרויסע עשירים מיליאנערן וואס זיי געבן גרויס געלט און מען מאכט א שווייג דערפון, די קהילות טוען אלע זייערע שייגעץ שטיק.

חתונה זאַל. עטרת בלעם צו עטרת אברהם, איך ווייס נישט פּינקטלעך, גיי איך דאָרטן און איך זע אַז מען רוקט דאָרטן ביימער, מען רוקט ביימער ווייל ס'איז געקומען אַ רוסישע חתונה מיטן אַרגסטן סאָרט פון תערובות. בקיצור, זע איך ווי ס'שטייען לעבן די ביימער דריי בחורים בערך, מסתם דרייצן-פערצן יאָר, זיי שוין געגאַנגען מיט ביבער-היטן און זיי קוקן אַזוי שיין, און איין בחור זאגט פארן צווייטן, כ'גיי זאגן וואס ס'איז געווען, ס'איז געווען א רוסישע חתונה, און די רוסישע גייען זייער קורץ אנגעטון, איז געווען א מיידל וואס איז געגאנגען העלפט פונעם קלייד וואס זי האט געדארפט האבן, מיט אנדערע ווערטער, ס'האט געדארפט איבערדעקן די ביהיינד, איז נאר געווען העלפט צוגעדעקט, און ס'איז געקומען א רוח צפונית עזה, ס'האט געבלאזן, און ס'האט ארויפגעהויבן דאס קלייד ארום און ארום, זע איך ווי א בחור זאגט פארן צווייטן, קוק, זעסט, מ'זעט אירע גאטשעס, אירע בודזשיס, אירע אונטערהויזן, א א א א יונגער בחור ווערט זיך אינגאנצן דערשראקן פון אזא מראה און פון אזא ראיה. בין איך צוגעגאנגען כ'האב געזאגט קינדערלעך טייערע גייטס אוועק דא איז די טיר פון גיהנום זאל איך קומען, נאר וואס פנחס ניימאן און די אלע אנדערע זיי טארן נישט עס איז דאך אזויפיל פאלשקייט וואס דא ליגט אז ס'איז נישט דא דאס גלייכן מסביר צו זיין יעצט וויל איך זאגן נאך א זאך ס'איז געווען יעצט אן אסיפה וועגן די ריעל עסטעיט אין ברוק, אין ווילימסבורג. און אז מען זאל גיין נאר דורך די רבנים און מען זאל נישט פארקויפן נאר פאר א שומר שבת, איר ווייסט ווער ס'איז געווען דער ערשטער וואס האט גערעדט אויף די אסיפה? ער הייסט אברהם דוב יאקאבאוויטש, ער האט פארקויפט די מורטל פאר די גוים די גאנצע געגנט ארום און ארום, פארוואס? ווייל ער מעג, ווייל ער איז זאלי קאסריצע שול. וועגן דעם, דער עולם ווערט סיק ענד טייערד און פעד אפ פון די פאלשקייט וואס דא גייט פאר, און דאס פירט אראפ די יוגנט פון אידישן וועג, ווייל זיי זעען אזויפיל פאלשקייט אז זיי קענען עס נישט מער אראפשלינגען, און זיי קענען עס נישט פארשמערצן. א גוטן א פרייליכן לעכטיגן שבת און א גוטן חודש און א גוטן יום טוב שבועות.